מיטוואך קדושים, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה לא תלך רכיל בעמך דו זאלסט נישט גיין רכילות טראגן אדער ווי רשי טייטשט שפיאנירן אין דיין פאלק אויף א צווייטן איד לא תעמוד על דם רעיך דו זאלסט נישט שטיין גלייכגילטיג ווען דיין חבר'ס בלוט איז אין געפאר, אני השם, איך בין דער אייבערשטער, איך זע פונקטליך וואס דו טוסט, אפילו באהאלטענערהייט אז דו טראגסט ארום רכילות פון איינעם צום צווייטן, אדער אז דו קענסט ווען ראטעווען דיין חבר, און דו שטייסט גלייכגילטיג אין די זייט און דו לאזט יענעם פאלן. די מפרשים זאגן אז לא תלך רכיל בעמך קומט אבער מיט א תנאי, לא תעמוד על דם רעיך. נישט אייביג איז אסור צו טראגן רכילות, אויב דו הערסט אז ראובן האט עפעס א שלעכטן פלאן, ער וויל עפעס טון פאר שמעון, מעגסטו גיין ראטעווען שמעון דורך דעם וואס דו וועסט פארציילן פאר שמעון אז ראובן פלאנט אים עפעס שלעכטס צו טון ער זאל זיך שנעל גיין און גיין ראטעווען, אזוי ברענגט דער בעל הטורים פון ירושלמי אזוי שטייט אין אור החיים הקדוש, איז לא תעמוד על דם רעיך אפילו אויף א אופן וואס דו וועסט דארפן טראגן רכילות און איבערדערציילן וואס דו האסט איבערגעהערט אז איינער פלאנט שלעכטס צו טון פאר זיין חבר. זאגט רשי לא תלך רכיל אני אומר על שם שכל משלחי מדנים די אלע וואס טוען אנמאכן קריגערייען און מספרי לשון הרע הולכים בבתי רעיהם זיי גייען אין זייערע חברים'ס הייזער לרגל צו שפיאנירן מה יראו רע, וואסערע שלעכטס וועלן זיי קענען זען דארט, או מה ישמעו רע, וואסערע שלעכטס וועלן זיי הערן דארט און לספר בשוק איבערצודערציילן אין גאס, נקראים הולכי רכיל, וואס דאס וועט מיינען הולכי רגילה, אשפיימנט בלעז, זיי גייען שפיאנירן ביי יענעם. די כ' מיט די ג' זאגט רשי שפעטער זענען זיך מתחלף. וראיה לדבריי, שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה, שטענדיג שטייט נעבן רכילות א לשון פון גיין, אזוי ווי ס'שטייט דא לא תלך רכיל, און ס'שטייט א פסוק הולכי רכיל נחושת וברזל, אבער ושאר לשון הרע אין כתוב בו הליכה, אזוי ווי ס'שטייט מלשני בסתר רעהו, לשון רמיה לשון מדברת גדולות, זעט מען דאך אז נאר ביי רכילות געפינט מען א לשון פון גיין, לכך אני אומר שהלשון הולך ומרגל, די ווארט רכילות מיינט איינער וואס גייט און שפיאנירט, שהכף נחלפת בגימל, שכל האותיות שמוצאיהם ממקום אחד, זייער ארויסזאגן פון מויל קומט ארויס פונעם זעלבן אופן, ס'איז דאך דא ה' מוצאות הפה, אויב ס'קומט ארויס צוויי אותיות פון די זעלבע מוצא הפה מתחלפות זו בזו קען זיך עס אויפטוישן איינס מיטן צווייטן, צום ביישפיל בית בפא,

דאס אלעס איז א ענין פון רכילות, וואס רכילות מיט רגילות איז די זעלבע זאך. וכן, רוכל, וואס מען טרעפט אסאך אין חזל, א רוכל, מיינט אויכעט הסוחר ומרגל אחר כל סחורה, א מענטש וואס ער גייט ארום און שפיאנירט וואו ער קען טרעפן א גוטן שטיקל סחורה צו פארדינען דערפון.

א לשון פון עסן עפעס, כמו ואכלו קרציהון די יהודיא אכל קורצא בי מלכא, וואס האט רכילות טראגן מיט עסן? זאגט רשי נראה בעיני שהיה משפטם די סדר פלעגט זיין לאכול צו עסן בבית המקבל דבריהם שום הלעטה, די מענטשן וואס האבן אריבערגעטראגן רכילות פון איינעם צום צווייטן האבן זיך אראפגעזעצט אינעם שטוב פון דעם מקבל דער וואס האט אנגענומען זייערע רייד און מען האט דארט עפעס טועם געווען, והוא גמר חיזוק שדבריו מקוימים ומעמידם על האמת, מיט דעם האט ער באשטעטיגט אז זיינע ווערטער זענען אמת אז ער האט עפעס איבערגעביסן ביי יענעם אין שטוב. ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין, לשון קורץ בעיניו ס'איז א לשון פון ווינקען, שכן דרך כל הולכי רכיל, לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן שלא יבינו שאר השומעים, ווען מ'האט אריבערגעטראגן א רכילות האט מען דאס געמאכט אויף א שטילן אופן, מיט צייכענעס מיט סימנים מיט ווינקען, האט מען דאס אריבערגעפירט און דאס איז די פשט פון לא תיכול קורצין, זאלסט נישט גיין עסן ביי יענעם און זיך איבערווינקען מיט אים א רכילות. זאגט רשי לא תעמוד על דם רעך לראות במיתתו צוצוקוקן זיין טויט ואתה יכול להצילו אויף א אופן וואס דו קענסט אים ראטעווען כגון טובע בנהר דו זעסט איינער טרינקט זיך אין טייך אדער וחיה או ליסטים באים עליו און אפילו ווען דו דארפסט ווען הרג'ענען דעם רודף כדי צו ראטעווען דעם נרדף, האסטו אויכעט אלע רעכטן דערצו. אני השם זאגט רשי נאמן לשלם שכר, איך בין באגלייבט צו באצאלן א גוטן שכר פאר די וואס פאלגט מיך אויס, ונאמן ליפרע, און איך בין אויך באגלייבט צו באשטראפן די וואס פאלגן מיך נישט אויס. זאגט די תרגום לא תיכול קורצין בעמך, לא תקום על דמא דחברך, אנא השם. זאגט דער פסוק לא תשנא את אחיך בלבבך, דו זאלסט נישט פיינט האבן דיין ברודער אין דיין הארץ, הוכח תוכיח את עמיתך, דו זאלסט מוסר זאגן פאר דיין חבר, ולא תשא עליו חטא, און דו זאלסט נישט טראגן אויף אים קיין זינד, זאגט רשי ולא תשא עליו חטא לא תלבין את פניו ברבים, ווען דו זאגסט אים מוסר זע אז ס'זאל זיין אויף א באשיידענעם אופן, טו אים נישט פארשעמען ברבים ווייל דעמאלטס וועסטו האבן א זינד. איז דאס איז איין פשט ווי מ'קען אפטייטשן אין פסוק אז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, די ערשטע האלב פסוק זאגט אז מ'טאר נישט פיינט האבן א חבר, און די צווייטע האלב פסוק זאגט אז ווען מ'זעט איינעם טון אן עוולה דארף מען אים מוסר'ן, און אז מ'וועט אים נישט מוסר'ן וועט מען באקומען באשטראפט אויף דעם, ווייל כל ישראל ערבים זה בזה, יעדער האט א חיוב ערבות, און אז מ'זעט אז דער חבר טוט עפעס וואס איז נישט אין ארדענונג דארף מען אים מעורר זיין דערויף, אויב יענער וועט נישט אויספאלגן אפילו נאך די מחאה, איז דאך עס נישט בידינו, וואס קען מען אונז טון נאך מער ווי דעם? אבער אויב הוכיח תוכיח את עמיתך, דעמאלטס ולא תשא עליו חטא וועסטו מער נישט ליידן צוליב זיינע זינד. נאך א פשט איז דא אין די ראשונים, אז דאס איז פארבינדן מיט לא תשנא. אויב דו האסט געזען אז דיין ברודער האט דיר געטון עפעס שלעכטס, זאלסטו אים נישט אנהייבן פיינט האבן אין הארץ, און אים נישט זאגן גארנישט דערוועגן וועסט דאך אויפבויען א שנאה אין הארץ, נאר הוכח תוכיח את עמיתך, זאג אים קלאר ארויס, אז האלט אים אפיר פארוואס ער האט דיך געטון אזוי און אזוי, און אזוי ארום ולא תשא עליו חטא, טאמער דו וועסט דיך ארומטראגן מיט א שנאה אין הארץ וועט דאס זיין א חטא, דו וועסט טראגן אויף אים א זינד ביי דיר אין הארץ, נאר ווידער זאג אים עס קלאר ארויס, און ער וועט זיך אדער פארענטפערן און זאגן איך האב בכלל נישט געמיינט צו טון עפעס שלעכטס פאר דיר, אדער וועט ער זאגן איך האב טאקע יא מיך פארזינדיגט פאר דיר, און איך וויל דיך איבערבעטן. ממילא די עצה איז אז מען זאל עס ארויסזאגן פאר יענעם, יענעם אפירהאלטן, און דורך דעם וועט טאקע אוועקפאלן די גאנצע שנאה. זאגט די תרגום, לא תשני ית אחוך בלבך, אוכחא תוכח ית חברך ולא תקבל על דיליה חובא. זאגט דער פסוק לא תקום דו זאלסט נישט נקמה נעמען, ולא תטור זאלסט נישט אפהיטן א פיינטשאפט אין הארץ את בני עמך מיט די מענטשן פון דיין פאלק, ואהבת לרעך כמוך דו זאלסט ליב האבן צו דיין חבר אזוי ווי דיר, אני ה' איך בין דער אייבערשטער, איך בין דער אייבערשטער וואס האט ענק ביידע באשאפן זאגט דער אבן עזרא, ממילא דארפסטו אים ליב האבן אזוי ווי דו האסט דיך אליין ליב ווייל דער זעלבער בורא האט יעדן באשאפן. זאגט רש"י לא תקום אמר לו השאילני מגלך, אויב ראובן זאגט פאר שמעון בארג מיר דיין שניט מעסער, אמר לו לאו, זאגט שמעון איך וויל דיר עס נישט בארגן, למחר אמר לו השאילני קרדומך, צומארגנס קומט שמעון צו ראובן און ער זאגט אים בארג מיר דיין האק, אמר לו זאגט ראובן צו שמעון איני משאילך איך וויל דיר נישט פארבארגן כדרך שלא השאלתני פונקט ווי דו האסט מיר נישט געבארגט וויל איך דיר נישט פארבארגן, זו היא נקימה דאס איז א ביישפיל פון נקמה, ואיזו היא נטירה, וואס איז דאס א ביישפיל פון היטן א פיינטשאפט אין הארץ? אמר לו השאילני קרדומך, אויב ראובן זאגט פאר שמעון בארג מיר דיין האק, אמר לו לאו, שמעון זאגט איך וויל דיר עס נישט בארגן. למחר אמר לו השאילני מגלך, צומארגנס קומט שמעון צו ראובן און ער זאגט אים בארג מיר דיין שניט מעסער. אמר לו זאגט אים ראובן הא לך, דא האסטו, איך בארג דיר יא, ואיני כמותך, איך בין נישט ווי דיר שלא השאלתני ווי דו האסט מיר נעכטן נישט געבארגט. זו היא נטירה דאס הייסט אפהיטן א פיינטשאפט שנוטר האיבה בלבו אף על פי שאינו נוקם ער טוט נישט קיין נקמה ער באצאלט אים נישט צוריק קיין שלעכטס אבער ער היט גוט אפ די שנאה אין הארצן. ואהבת לרעך כמוך זאגט רש"י אמר ר' עקיבא זה כלל גדול בתורה דאס איז א גרויסע כלל אין די תורה ווייל זייער אסאך מצוות ווענדן זיך אין די ענין פון אהבת רעים ווי ס'שטייט אין חינוך אין מצוה רמ ג אז ווען מענטשן האבן ליב דעם חבר אזוי ווי זיך אליין, וועט מען קיינמאל נישט גנב'נען פון יענעם, מ'וועט אים קיינמאל נישט טשעפענען, מ'וועט אים קיינמאל נישט שעדיגן. זייער אסאך מצוות פון די תורה ווענדן זיך אין די ענין פון אהבה. זאגט דער תרגום לא תקום ולא תטר דבבו לבני עמך ותרחם לחברך כותך אנא ה'. זאגט דער פסוק את חוקותי תשמרו.

צייגט ער אז ער גלייבט נישט אינעם אייבערשטן, כאילו דער אייבערשטער האט נישט באשאפן ביי בריאת העולם אלע סארטן בהמות חיות ועופות וואס די וועלט דארף אלץ האבן, און דער מענטש ער וויל עפעס צוגעבן, ארויסברענגען נאך עפעס א נייע מין וואס דער אייבערשטער האט נישט געזען פאר נויטיג צו באשאפן, נעמט ער איין מין בהמה און ער שטעלט עס צוזאם מיט א צווייטע מין בהמה אזוי אז ס'זאל ארויסקומען פון דעם עפעס א צוזאמשטעל, עפעס א דריטע מין בעל חי. זאגט דער רמב ן, און נישט נאר דאס, אז דער מענטש איז א כופר בעיקר, כאילו דער אייבערשטער דארף צוקומען צו זיין הילף, נאר אויך וועט ער גארנישט אויפטון מיט דעם צוזאמשטעלן די צוויי פרעמדע מינים, ווייל אפילו אויב ס'וועט יעצט געבוירן ווערן עפעס א פרעמדע מין, עפעס א דריטע זאך, צום ביישפיל ווען מ'שטעלט צוזאם א סוס מיט א חמור קומט דאך ארויס א פרידה, א מוילאייזל, אבער די פרידות ווייסט מען זיי קענען נישט ווייטער האבן קיין קינדער, ממילא ער האט גארנישט אויפגעטון מיט דעם צוזאמשטעלן די פרעמדע מינים. זאגט רש י ובגד כלאים למה נאמר לפי שנאמר לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו שטייט דאך שוין א פסוק אז מען טאר נישט אנטון קיין שעטנז, יכול וואלט דאך געקענט מיינען לא ילבש גיזי צמר ואניצי פשתן מען טאר אויכעט נישט נעמען שטיקער וואל און שטיקער פלאקס און אנטון אויף זיך תלמוד לומר בגד פארדעם שטייט דא אין פסוק אז ס'מוז זיין א בגד. כדי ס'זאל אסור זיין מוז עס זיין א בגד, נישט סתם שטיקער וואל און פלאקס. מנין לרבות הלבדים, פון וואו ווייסן מיר אז אויכעט לייוואנט, וואס דאס איז מער א געדעכטע בגד, ס'איז נישט אויסגעשפינט און ס'איז נישט שיין אויסגעוועבט, פון וואו זעהן מיר אז דאס איז אויכעט אסור, און ווי ס'שטייט אין גור אריה אז דאס איז טאקע נאר אסור מדרבנן, אבער פון וואו ווייסט מען אז כאטשיג מדרבנן איז דא א איסור אויף דעם? תלמוד לומר שעטנז, שטייט דא אין פסוק די ווארט שעטנז?

כמו אזוי ווי ס'שטייט אין מסכת מועד קטן חזיין לנאזי דאית בהון שאנו מפרשין לשון כמוש פלישטרא וואס דאס איז א לשון פון א פארהארטעוועטע מין זאך וואס מ'האט צוזאמגענומען ס'איז געווארן פארטריקנט און פארהארטעוועט זעט מען פון דעם אז די לשון נוז מיינט ווען מ'שטעלט צוזאם סחורות און ס'ווערט עפעס מער א געדעכטע שטיק.

זאגט דער פסוק ואיש און א מענטש כי ישכב את אשה שכבת זרע, אז ער וועט וואוינען מיט א פרוי אויף א אופן אז ער זאל מזריע זיין, והיא שפחה נחרפת לאיש, און זי איז א שפחה וואס זי איז שוין באשטימט פאר א מענטש, ווי רשי זאגט אז זי איז געווען באשטימט פאר א עבד עברי, והפדה לא נפדתה, זי איז א חלק יא באפרייט א חלק נישט, מ'רעדט דא אז זי איז געוועזן א שפחה כנענית אבער ער האט איר האלב באפרייט, איז זי געווארן א חציה שפחה וחציה בת חורין, או חפשה לא ניתן לה, אדער א שטר שחרור האט מען איר נאכנישט געגעבן, זי איז נאכנישט אינגאנצן באפרייט, ביקורת תהיה, דארף מען דאס אונטערזוכן און זען אז לא יומתו, זיי זאלן נישט געטייט ווערן, ווייל זי איז דאך דאך נישט קיין ריכטיגע אשת איש, ס'האט נישט אינגאנצן תופס געווען ביי איר קיין קידושין, ווייל זי האט נאך א חלק וואס זי איז א שפחה כנענית. כי לא חפשה, וויבאלד זי איז נאכנישט אינגאנצן פריי געווארן, דארף מען זיי נישט הרג'ענען. נאך א פשט ברענגט רש"י ביקורת תהיה, דאס מיינט אז מען דארף געבן מלקות, און די איבערטייטש איז בקריאה תהא מען דארף ליינען די פסוק פון והפלא ה' את מכותך, וואס דאס ליינט מען פאר ווען מען געבט מלקות. זאגט רש"י, נחרפת לאיש מיינט מיועדת און מיוחדת לאיש, זי איז באשטימט און פאראיינציגט פאר א געוויסע מענטש, ואיני יודע לו דמיון במקרא, איך טרעף נישט נאכאמאל די ווארט נחרפת אויף אזא מין איבערטייטש. ובשפחה כנענית שחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי שמותר בשפחה כסב מרבה, מ'רעדט דא פון א שפחה כנענית וואס זי איז האלב באפרייט, און זי איז באשטימט געווארן א עבד עברי, וואס ער מעג דאך חתונה האבן סיי מיט א שפחה און סיי מיט א בת חורין ער האט איר מקדש געווען. והפדה לא נפדתה, לערנט מען פון דעם ארויס אז מען רעדט דא פון א פדויה ואינה פדויה, זי איז אביסל יא באפרייט און אביסל נישט, און סתם פדיון גייט צו בכסף, זי האט זיך אויסגעלייזט דורך געלט. או חפשה מיינט בשטר, ביקורת תהיה, היא לוקה ולא הוא. פון תהיה לערנט מען ארויס אז נאר זי באקומט מלקות אבער נישט ער, און די איבערטייטש פון ביקורת תהיה איז יש על בית דין לבקר את הדבר שלא לחייבו מיתה, בית דין דארף גוט אריינקוקן אין די זאך אז מען זאל אים נישט צוגעבן קיין מיתה, כי לא חיפשו, ווייל זי, כי לא חיפשו ווייל זי איז דאך נישט געווארן באפרייט אינגאנצן, ואין קדושיה קדושין גמורין, קומט דאך אויס אז די קדושין פון דעם עבד עברי מיט איר איז נישט געווען קיין ריכטיגע קדושין.

זאגט די תרגום וייתי ית אשמיה קדם השם לתרע משכן זמנא דכר לאשמא. זאגט יחזקאל הנביא אין קאפיטל כ'. ותחס עיני עליהם משחתם. מיין אויג זאגט דער אייבערשטער האט פארשוינט אויף זיי פון זיי צו פארדארבן אינגאנצן, ולא עשיתי אותם כלה במדבר, כ'האב זיי נישט אינגאנצן פארלענדעט אין די מדבר, אפילו ווען דער אייבערשטער האט יא אויסגעהארגעט די דור המדבר,

בחוקי אבותיכם אל תלכו, גייטס נישט אין די געזעצן וואס ענקערע עלטערן האבן אליין אויסגעטראכט וואס איך האב זיי נישט באפוילן, ואת משפטיהם אל תשמורו, היט נישט אפ זייערע אייגענע געזעצן וואס זיי האבן זיך אויסגעטראכט ובגלוליהם אל תטמאו, עטס זאלטס זיך נישט מטמא זיין אין די עבודה זרות פון ענקערע עלטערן. אזוי זעט מען טאקע אנהייב ספר דברים חזר'ט דער אייבערשטער איבער אלע עבירות פון די דור המדבר,

זאגט דער פסוק אני ה' אלוקיכם, איך בין ענקער באשעפער דערפאר בחוקותי לכו, גייטס אין מיינע געזעצן, ואת משפטי שמרו ועשו אותם, מיינע משפטים זאלט איר אפהיטן אין הארץ און טון בפועל. זאגט דער תרגום אנא ה' אלקכון בקיומי הליכו וית דיני טרו ועבידו יתהון. זאגט דער פסוק ואת שבתותי קדשו דער אייבערשטער האט אנגעזאגט פאר די קינדער פון די דור המדבר אז זיי זאלן היטן זיינע שבתים, שבתותי איז א לשון רבים, סיי די שבתים און סיי די ימים טובים, מען דארף דאס הייליגן, והיו לאות ביני וביניכם, די שבתים און די ימים טובים וועלן זיין צו א צייכן צווישן מיר און צווישן ענק לדעת צו וויסן כי אני ה' אלקיכם אז איך בין ענקער באשעפער.

אויכעט האבן זיי זיך צוגעכאפט און געקריגט אויף משה רבינו, צוזאמען מיט קורח ועדתו, בחוקותי לא הלכו זיי זענען נישט געגאנגען אין מיינע געזעצן ואת משפטי לא שמרו לעשות אותם זיי האבן נישט אפגעהיטן מיינע משפטים מיינע דינים צו טון, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אפילו דאס איז געווען אזעלכע משפטים און אזעלכע חוקים, וואס ווען א מענטש טוט עס, גיבט עס אים צו א שטיק לעבן, דאך האבן זיי זיך נישט צוגעכאפט דערצו, את שבתותי חללו מיינע שבתים האבן זיי פארשוועכט.

זאגט אבער דער אייבערשטער, והשיבותי את ידי, איך האב אבער צוריקגעקערט מיין האנט, ואעש, און איך האב דאס געטון למען שמי, צוליב מיין נאמען וועגן, לבלתי החל, ס'זאל נישט פארשוועכט ווערן לעיני הגוים, פאר די אויגן פון די פעלקער, אשר הוצאתי אותם לעיניהם, וואס איך האב דאך די אידן ארויסגעצויגן פאר די אויגן פון די גוים, און ווען איך האב געטון די אלע וואונדערליכע זאכן אין מצרים, די צען מכות, און די ניסים פון קריעת ים סוף, איז דאך ארויסגעקומען די נאמען פונעם אייבערשטן שטארק געהייליגט געווארן און גרויס געווארן אויף דער וועלט, איז ווען דער אייבערשטער וואלט אויסגעהארגעט די גאנצע דור המדבר מיט זייערע קינדער און וואלט זיי נישט אריינגעברענגט קיין ארץ ישראל וואלטן זיי ווייטער געשריגען מבלתי יכולת השם כאילו דער אייבערשטער קען נישט חלילה אריינברענגען די אידן אינעם פארשפראכענעם לאנד פאר דעם האט ער זיי געלאזט לעבן. זאגט דער תרגום ואתיב ית מחת גבורתי ועבדית בדיל שמי בדיל דלא יתחל לעיני עממיא דאפקית יתהון לעיניהון. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ"ז אל תתהלל ביום מחר בארים דיך נישט מיט א זאך וואס דו פלאנסט צו טון צומארגנס, א מענטש זאל זיך נישט ארומדרייען און זאגן מארגן גיי איך געבן א גרויסן סכום פאר צדקה, כי לא תדע מה ילד יום, דו ווייסט דאך נישט וואס דער טאג וועט ברענגען, און ס'קען זיין אז די היינטיגע טאג וועט זיך שאפן אזעלכע מניעות און עיכובים און דו וועסט נישט קענען אויספירן דיין פלאן אויף צומארגנס. און די גרא זאגט אז די זעלבע איז לגבי תורה, א מענטש זאל נישט זאגן לכשאפנה אשנה, ווען איך וועל האבן צייט דעמאלטס וועל איך מיך זעצן לערנען, שמא לא תפנה, אפשר וועסטו קיינמאל קיין צייט נישט האבן, ממילא נוצט אויס יעדע מינוט און שטופ עס נישט אפ אויף שפעטער. זאגט די תרגום, לא תשתבהר ביומא דלמחר דלא ידעת מנא יליד יומא. זאגט דער פסוק יהללך זר, אויכעט ווען דו האסט יא געטון שוין עפעס, לאמיר זאגן דו האסט שוין געגעבן צדקה, האסט שוין געלערנט תורה, פאסט נישט אז דו זאלסט דיך אליין רימען, ענדערש זאל דיך א פרעמדער מענטש אויסלויבן מיט דיינע גוטע זאכן ולא פיך און נישט דיין מויל. און זר מיינט א פרעמדער פון א פרעמדע שטאט אבער ער איז פון דיין גלויבן, ער איז אויך א איד, זאגט דער פסוק נכרי, א פרעמדער פאלק זאל קומען און דיך אויסרימען ענדערש ואל שפתיך און נישט דיינע אייגענע ליפן זאלן דיך בארימען. זאגט די תרגום נשתבחינך חילונאי ולא פומך נוכראה ולא שפוותך זאגט דער פסוק כובד אבן א געוויכט א שוועריקייט פון א שטיין ונטל החול און די לאסט פון זאמד מענטשן זאגן אז א שטיין איז שווער אדער א גרויסע פעקל זאמד איז זייער שווער צו שלעפן זאלסט אבער וויסן וכעס אויל כבד משניהם שווערער ווי זיי ביידע איז די כעס וואס מאכט זיך ביי א נאר. וויבאלד דער מענטש האט נישט קיין שכל, איז זיין כעס אזוי שווער און אזוי שרעקליך, נאך ערגער ווי א שווערע שטיין אדער ווי א פעקל זאמד. אדער ווי רשי זאגט וכעס אויל, דער אויל מיט זיינע שלעכטע מעשים טוט ער גורם זיין א כעס פונעם אייבערשטן אויף זיך און אויף די גאנצע וועלט, און די כעס דאס איז שווערער ווי די שוועריקייט פון א שטיין און ווי די לאסט פון זאמד. ווי דער גרא איז מסביר, א שטיין איז טאקע שווער פאר זיך, אבער ס'איז נאר איין שטיין. זאמד איז יעדע ברעקל פאר זיך נישט שווער, נאר ווען מען נעמט צאם אסאך זאמד אויפאמאל, דעמאלטס איז עס זייער שווער צו שלעפן. זאגט ער, ס'איז דא צוויי מיני צרות וואס קענען באפאלן א מענטש. ס'איז דא איין גרויסע שווערע צרה, דאס איז א שטיין, אזוי ווי א שטיין. ס'איז אבער נאר איין צרה, עס האלט נישט אן לאנג. עס איז נישט קיין סאך צרות, נאכדעם איז דא צרות וואס זענען אזוי ווי זאמד, יעדע צרה פאר זיך איז נישט אזוי שווער, אבער ס'נעמט זיך צאם אסאך צרות אויף אמאל אדער ס'האלט אן א לענגערע צייט, איז דאס זייער שווער צו פארטראגן. איז די כעס פון א נאר, דאס איז נאך שווערער ווי ביידע, ווייל ווען א נארישע מענטש ווערט אין כעס, טוט ער אן אסאך צרות, און אסאך גרויסע שווערע צרות אויף א לענגערע צייט, האט עס די אלע ביידע שוועריקייטן סיי פון א שווערע שטיין און סיי פון זאמד, קומט אויס אז ס'איז שווערער ווי די ביידע שוועריקייטן. זאגט דער תרגום יקרא כיפא ונטל חלא ורוגזיה דשטיא יקיר מן תרויהון. זאגט דער פסוק אכזריות חמה, חמה מיינט א צארן וואס א מענטש האט ביי זיך אין הארץ, ער איז דערהיצט אויף יענעם, און דאס קען אים צוברענגען צו א שטארקע אכזריות ער זאל זיך נישט דערבארעמען אויף יענעם, ושטף אף, און די פארשוועמונג פון א צארן וואס מען ווייזט ארויס מיטן פנים, די צוויי זאכן זענען טאקע שווער, אבער וואס איז דער גורם פון דעם, און וואס איז ערגער פון דעם, ומי יעמוד לפני קנאה, ווער קען זיך קעגנשטעלן ווען א מענטש איז מקנא דעם צווייטן, דאס אז א מענטש איז מקנא דעם צווייטן דאס איז דער גורם וואס ברענגט צו די חמה און די אף, די חמה און די אף זענען נאר א תוצאה א תולדה פון קנאה, קומט אויס אז קנאה איז די אב און קנאה איז נאך שווערער פון אלע, און ווי דער רלב"ג זאגט א באקאנטע משל. אז א מענטש וואס איז מקנא דעם חבר וועט ער קענען באשטיין אז ס'זאל אים באטרעפן א שלעכטע זאך, אבי דער חבר זאל נאך מער ליידן פון אים. זאגט ער, דער קעניג האט אמאל געזאגט פאר א מענטש וואס האט מקנא געווען יענעם, זאג מיר וואס דו דארפסט, און איך וועל פאר דיין חבר געבן דאפלט פון דעם. איך וועל פאר דיר געבן די זאך וואס דו בעטסט, און פאר דיין חבר וועל איך געבן צוויי מאל אזוי פיל. האט ער זיך נישט געקענט צוברענגען צו זאגן אז ער דארף א מיליאן דאלער, ווייל ער האט געוואוסט אז דער חבר וועט באקומען צוויי מאל אזוי פיל. האט ער געזאגט אז פאר זיך, פאר אים אליין, פאר דעם מקנא זאל מען אויסהאקן איין אויג, און ער האט זיך געפרייט אז דורכדעם וועט מען אויסהאקן פאר זיין חבר צוויי אויגן. אזוי שלעכט איז די שלעכטע נאטור פון קנאה.

ווייל דאס קומט פון א באהאלטענע אהבה. ווען איינער האט פיינט דעם חבר, קען ער באשטיין דער חבר זאל דורכפאלן, ער זאגט אים נישט קיין מוסר, ער וויל אז דער חבר זאל טון עבירות און ער זאל באשטראפט ווערן. ווען איינער האט אמת'דיג ליב דעם חבר, האלט ער אים אפיר און אפילו ברבים, ווי די מפרשים זאגן, מען זעט עס ביים אייבערשטן, כי את אשר יאהב השם יוכיח, דעם וועם דער אייבערשטער האט ליב דעם טוט ער מוסר זאגן און באשטראפן, א טאטע פאר א זון, ס'איז נישט דא נאך איינער אין די וועלט וואס האט ליבער א זון מער ווי זיין אייגענע טאטע, ער פארגינט אים אלעס גוט, אבער ווער איז דער מענטש וואס טוט די מערסטע מוסר זאגן פאר א זון, דאס איז די אייגענע טאטע, און ווי נענטער א מענטש איז צו א מענטש וועט ער אים אלץ מער מוסר זאגן, א טאטע זאגט די מערסטע מוסר פאר א זון, און נאכדעם די ארומיגע קרובים, איינער וואס איז אפגעפרעמדעט האט נישט קיין שייכות מיט דעם זון, וועט אים קיין קרום ווארט נישט זאגן און וועט אים לאזן טון וואס ער וויל, זעהט מען דאך פון דעם אז תוכחת מגולה דאס איז א צייכן אויף אהבה מסתרת, און דערפאר איז עס טאקע טובה, ס'איז גוט. זאגט די תרגום, טבתא מכסנותא דמגליא מן רחמותא דמטשיא. זאגט דער פסוק נאמנים פצעי אוהב, די קלעפ און די שאדנס וואס א פריינד מאכט אן אויב דער חבר צושלאגט דעם אנדערן חבר און ער מאכט אים א וואונד, זאלסטו וויסן אז דאס איז נאמנים, ער מיינט זיין טובה, ס'איז א באגלייבטע זאך און ס'וועט אויספירן דעם גוטן שליחות וואס דער חבר האט דא געוואלט מיט די פעטש, צי ווייל ער האט אים געוואלט פאררעכטן ער זאל ארויפגיין אויפן גוטן וועג, אדער אמאל איז דא ווי די רלבג זאגט אז ער זעט אז די חבר האט זיך פארזינדיגט פאר איינעם און יענער פלאנט עפעס א גרויסע נקמה, קומט א נאנטער חבר און ער פראסקעט אים אויף פארנט פון דעם אנדערן מענטש, און יענער זעט אז מען האט שוין אפגעטון, מען האט שוין געגעבן א שטיקל שטראף פאר דעם מענטש, און אזוי הערט ער אויף צו וועבן זיינע נקמה פלענער, קומט אויס אז מיט די פעטש וואס דער פריינט האט געגעבן, האט ער אים געראטעוועט פון סאך ערגער, קומט אויס אז דאס איז א באגלייבטע זאך און ס'איז א גוטע זאך, ונעתרות נשיקות שונא. די נשיקות פון א פיינט, ווען א פיינט זאל קושן איינעם איז דאס ווי גרויס און איבריג און ער דארף עס נישט האבן, ווייל א קוש פון א שונא איז נישט קיין צייכן פון אהבה, פארקערט, ער וויל אים נאר אריינכאפן אין זיין נעץ, ער וויל אים ווייזן כאילו ער איז גוט מיט אים, און דורך דעם זאל ער זיך לאזן פון אים און ער וועט אים אריינכאפן אין א פאסטיקע. זאגט דער תרגום, שפירן אינון פדעתיה דרחמא, ובישן נשקתא דסנאה. זאגט די משנה אין מסכת בבא בתרא פרק י', די לעצטע פרק, גט פשוט, א פשוט'ע גט, א גט מיינט א יעדע סארט שטר, איז א געווענליכע גט, א געווענליכע שטר איז עדיו מתוכו, מען שרייבט דאס אויף א געהעריגע צעטל, און אונטער דעם נוסח פונעם שטר שרייבן די עדים אונטער, ומקושר, א פארקניפטע שטר, עדיו מאחוריו שרייבן די עדים אונטער אויף די אנדערע זייט. וואס איז די פשט פון א גט מקושר? מ'האט עס לכתחילה איינגעפירט ביי גיטין נשים, ווייל ס'האט זיך געמאכט אמאל אז א כהן האט זיך אויפגערעגט אויף זיין פרוי, כהנים זענען קפדנים, און אז ער האט זיך אויפגערעגט האט ער איר אפגע'גט, און א כהן טאר נישט צוריק נעמען אפילו זיין אייגענע גרושה, איז געווען א פארפאלענע זאך, האט מען געמאכט א תקנה, אויף אביסל א שווערערע אופן וויאזוי מ'זאל זיך אפגט'ן, און דאס איז געוועזן א גט מקושר, דאס הייסט מ'האט געשריבן א שורה צוויי, נאכדעם האט מען דאס איינגעקנייטשט אויף א ליידיגע שורה צוויי וואס מ'האט איבערגעלאזט אויפן פאפיר, און מ'האט צאמגעקניפט, פארבינדן, די קנייטש איינס אויפן צווייטן, און אויפן אנדערן זייט פונעם קנייטש האבן האט איין עד אונטערגעשריבן, נאכדעם האט מען געשריבן נאך צוויי שורות צי איין שורה, נאכאמאל איינגעקנייטשט אויף די ליידיגע חלק פון נאכדעם וואס מען האט געלאזט ליידיג איינס אדער צוויי שורות, און אויף דעם צווייטן קנייטש האט ווייטער אונטערגעשריבן נאך א עד, און אזוי האט מען געטון ווייטער און ווייטער, ווי אונז וועלן זען ווייטער אין די משנה אז ס'האט געמוזט האבן א מינימום פון דריי עדים, און אזוי איז שוין געווען א גאנצע פראצעדור ביז מ'האט געקענט געבן דעם גט, אין די צווישן צייט האט זיך דער כהן בארואיגט און ער האט זיך נישט אפגעגט. און אז מ'האט שוין געמאכט אזא מין אופן ביי גיטי נשים, האט מען שוין געמאכט אויך אז אלע שטרות, א שטר מתנה צי א שטר מכירה, אויף יעדע זאך זאל מען קענען מאכן אזא מין שטר מקושר, און די עדים האבן אייביג אונטערגעשריבן אויף די אנדערע זייט, מ'האט זיך עס איינגעבויגן און אויפן קנייטש האבן די עדים אונטערגעשריבן. זאגט די משנה פשוט א געווענליכע גט שכתבו עדיו מאחוריו וואס די עדים האבן אונטערגעשריבן אויף די אנדערע זייט פונעם פאפיר אדער ומקושר א גט מקושר שכתבו עדיו מתוכו וואס די עדים האבן אונטערגעשריבן אינעווייניג אינעם שטר שניהם פסולים דאס איז נישט געמאכט געווארן אזוי ווי די חכמים האבן געהייסן איז עס פסול אויב ס'איז א גט פון א פרוי איז זי נאכנישט אפגעגט אויב ס'איז א שטר מתנה איז די מתנה נישט קיין מתנה און אזוי ווייטער רבי חנינא בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר. אויב דאס איז א גט וואס איז פארקניפט, און די עדים האבן אונטערגעשריבן אינעווייניג געהעריג און נישט אויפן קנייטש, איז עס יא כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט. מ'קען דאך אויפמאכן די אלע צוגענייטע און פארקניפטע חלקים, קומט אויס אז ס'איז א געהעריגע גט, ס'איז א געהעריגע שטר. איי ס'האט צוויי שורות געשריבן און צוויי שורות ליידיג, דאס איז נישט מעכב. רבי שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה, אלעס ווענדט זיך וויאזוי מען האט זיך געפירט אין יענעם געגנט. איז דער ברטנורא מסביר אז די מחלוקה פונעם תנא קמא מיט רבי שמעון בן גמליאל איז ביי א פלאץ וואו מענטשן פלעגן שרייבן אמאל א גט פשוט און אמאל האט מען געשריבן א גט מקושר, און איינער האט געזאגט פאר זיין חבר מאך מיר א גט מקושר, און ער האט אים נישט געפאלגט, ער האט געמאכט א גט פשוט. אדער פארקערט ער האט אים געהייסן מאכן א פשוט און ער האט געמאכט א מקושר, איז די תנא קמא האלט אז ס'איז פסול ווייל ער האט אים קלאר געזאגט מאך א מקושר אדער מאך א פשוט און ער האט אים געדארפט אויספאלגן. רבי שמעון בן גמליאל זאגט הכל כמנהג המדינה, און וויבאלד אין די מדינה איז דא וואס מאכן אזוי און ס'דא וואס מאכן אזוי, איז עס נאר געווען א מראה מקום הוא לו ער האט אים געזאגט דו קענסט מאכן וויאזוי דו ווילסט, ס'איז נישט געווען קיין קפידא, און אזוי צי אזוי איז עס כשר. משנה בית. גט פשוט, א געווענליכע גט, עדיו בשנים, צוויי עדים שרייבן אונטער דערין, ומקושר בשלושה, א גט מקושר האבן די חכמים געזאגט אז ס'מוז האבן כאטשיג דריי עדים, און פונקט ווי א פשוט שכתוב בו עד אחד איז פסול מדאורייתא, די זעלבע זאך ומקושר שכתוב בו שני עדים, שניהם פסולין, אויב ס'האט נאר געהאט צוויי עדים און נישט קיין דריי, איז עס פונקט אזוי פסול ווי א פשוטע גט וואס האט נאר א עד אחד, ביידע זענען פסול אייניג. זאגט די משנה, כתוב בו זוזין מאה, אויב ס'איז געשטאנען אין א שטר אז דער מענטש האט לאמיר זאגן געבארגט פאר זיין חבר הונדערט זיז, דאינון סלעין עשרין, און ער די שטר שמועסט זיך אויס אז די הונדערט זיז איז צוואנציג סלעים, וואס די אמת איז אז הונדערט זיז איז פינף און צוואנציג סלעים, ווייל יעדע סעלע איז פיר זיז. צוואנציג סלעים איז נאר אכציג זוז, ני, האט ער אים געמיינט צו געבן דא הונדערט זוז, אדער נאר אכציג זוז? זאגט די משנה אין לו אלא עשרים, ער באקומט נאר צוואנציג סלעים וואס דאס איז אכציג זוז, איי האט ער געשריבן זוזין מאה, איך טייטש אויס אז די זוזין מאה מיינט הונדערט שוואכערע סארט זוזים וואס איז ווערד אזוי ווי צוואנציג סלעים. ווייל אייביג איז דער יד בעל השטר על התחתונה, דער וואס דרייט זיך מיטן שטר, ער האט די אונטערהאנט און מ'דארף אים געבן ווייניגער, ווי די קלענערע לשון, די קלענערע אויסדרוק פונעם שטר. אויב ס'איז געשטאנען אינעם שטר זוזין מאה, הונדערט זיז, דאינון תלתין סלעין, וואס דאס איז דרייסיג סלעים, און דרייסיג סלעים איז דאך באמת הונדערט און צוואנציג זיז, אין לו אלא מנה, זאג איך אז ער קען נאר איינמאנען מיט דעם שטר, א הונדערט זיז, איי ס'שטייט דאך דרייסיג סלעים, ער האט געמיינט צו זאגן הונדערט זיז וואס דאס איז אזוי ווערד ווי דרייסיג שוואכערע סארט סלעים. וויבאלד דער בעל השטר האט די אונטערהאנט קען ער נישט מאנען מיט דעם שטר מער ווי א מנה וואס דאס איז הונדערט זיז.

אדער אויב ס'שטייט כסף סלעין דאינון ונמחק, אין פחות משניים מיינט עס צוויי סלעים פון זילבער, דרכונות וואס דאס איז א גאלדענע מטבע דאינון וואס דאס איז וויפיל, און ס'שטייט נישט ונמחק ס'איז אויסגעמעקט פונקטליך וויפיל דרכונות, אין פחות משתיים נישט ווייניגער פון צוויי אבער נישט מער אויכעט נישט ווייל די האנט פונעם בעל השטר איז על התחתונה. זאגט די משנה כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים, די סדר פלעגט זיין אז מען האט אפגעשריבן א גאנצע שטר פונקטליך מיט אלע אינפארמאציע, און צום סוף פונעם שטר האט מען נאכאמאל איבערגעשמועסט אלע אינפארמאציע אין קורצן, איז אויב אנהייב פונעם שטר איז געשטאנען אז מען האט געבארגט הונדערט זוז, און פון אונטן איז געשטאנען אז מען האט געבארגט צוויי הונדערט זוז, אדער פארקערט מלמעלה שטייט מאתים און מלמטה שטייט מנה, הכל הולך אחר התחתון, מען קוקט אויף די אונטערשטע. אם כן למה כותבין את העליון? פארוואס שרייבט מען דעמאלטס די אויבערשטע נוסח? שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון, טאמער ס'וועט זיך אויסמעקן איין אות פון די אונטערשטע וועט מען קענען ארויסלערנען פון די אויבערשטע נוסח וואס ס'האט געדארפט צו שטיין אין די אונטערשטע. שמועסט אבער די ברטנורא אויס אז הכל הולך אחר התחתון, דאס איז נאר אויב ס'איז נישט ממש אין די אונטערשטע שורה פאר ווי די עדים האבן אונטערגעשריבן, ווייל די הלכה איז אז פון די לעצטע שורה קען מען גארנישט ארויסלערנען, ווייל איך זאג אז די עדים האבן קודם אונטערגעשריבן און נאכדעם איז געקומען דער שווינדלער און ער האט פאלטשערהייט אריינגערוקט נאך א שורה צווישן די נוסח השטר און די אונטערשריפט פון די עדים, די עדים קענען דאך נישט אויסרעכענען נישט צו לאזן קיין שום ליידיג פלאץ צווישן די נוסח השטר און זייער נאמען, האט ער אריינגעשטופט דארט עפעס א פאלטשע שורה, איז פון די לעצטע שורה קען מען גארנישט אויפדרינגען, אבער הכל הולך אחר התחתון, אלע שורות העכער דעם לעצטן שורה, פון דעם קען מען יא ארויפדרינגען וויפיל די הלוואה דא איז געווען. משנה ג' כותבין גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו, דער סופר און די עדים קענען געהעריג פארשרייבן און אונטערשרייבן א גט פאר א מאן, אפילו די פרוי איז נישט יעצט מיט אים, ווייל מ'מוז נישט האבן איר דעת, א מאן קען דאך גט'ן זיין פרוי אפילו בעל כרחה. והשובר לאישה, מען קען אויכעט שרייבן א שובר פאר א פרוי אז זי האט שוין באקומען די כתובה פון איר מאן, אף על פי שאין בעלה עמה, אפילו זי האט נישט דעם מאן דא מיט זיך, ווייל ס'איז דאך א חוב פאר די פרוי, און ס'איז א זכות פאר דעם מאן אז ער גייט נישט דארפן נאכאמאל באצאלן, און זכין לאדם שלא בפניו, ובלבד שיהא מכירן. מען דארף אבער קענען די מאן און די פרוי אז נישט קען ארויסקומען דא א תקלה, ס'קען קומען א מענטש צום בית דין און זאגן אז ער דארף א גט פאר זיין פרוי, און למעשה וועט ער נעמען דעם פאפיר פונעם גט און עס איבערגעבן פאר א פרוי וואס זי האט די זעלבע נאמען ווי זיין פרוי, און זי וועט זיך ארומדרייען און זאגן אז זי איז שוין גע'גט געווארן. ממילא ווען מען שרייבט אפ א גט מוז מען קענען די מענטש, און נאר אזוי קען מען ארויסגעבן א גט ווען די פרוי איז נישט דא, און די זעלבע זאך ווען מען וויל שרייבן א שובר פאר א פרוי, דארף מען קענען די פרוי און מען דארף קענען דעם מאן פאר וועמען זי שרייבט עס, אז נישט קען זי נעמען דעם שובר און זי עט עס איבערגעבן פאר א פרעמדער מאן וואס ער האט דעם זעלבן נאמען ווי איר מאן, און יענער עט זאגן איך האב שוין באצאלט די כתובה פאר מיין פרוי. זאגט די משנה והבעל נותן שכר, דער מאן דארף באצאלן די געהאלט פאר דעם סופר, סיי ביי א גט, ווי מען לערנט עס ארויס פון וכתב ונתן, אז ער דארף דאס לאזן שרייבן, ער דארף עס באצאלן, און סיי פון דעם שובר, ווייל דאס איז דאך זיין זכות, וואס ער האט א רווח פון דעם שובר אז ער גייט נישט דארפן באצאלן די כתובה נאכאמאל, דארף ער עס באצאלן דעם שכר פונעם סופר. זאגט די משנה, כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלווה עמו, אויב א לווה קומט אז מען זאל אים פארשרייבן א שטר אז ער האט געבארגט געלט פון איינעם, קען מען דאס שרייבן און אונטערשרייבן אפילו דער מלווה איז נישט דארטן, ווייל עס איז דאך א חוב פאר דעם לווה און א זכות פאר דעם מלווה, וזכין לאדם שלא בפניו. ואין כותבין למלווה עד שיהא לווה עמו, אויב א מלווה קומט און ער פארלאנגט אז מען זאל שרייבן א שטר אז א לווה האט פון אים געבארגט געלט, קען מען נישט שרייבן ווילאנג דער לווה איז נישט דארט. והלוה נותן שכר, וויבאלד דער לווה האט די רווח פון די הלוואה, דארף ער באצאלן די שכר פאר'ן סופר. זאגט די משנה כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, א מענטש וויל פארקויפן א פעלד, דארף דער לוקח נישט דא זיין ווען מען שרייבט דעם שטר, ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו, מען קען אבער נישט שרייבן קיין שטר פאר א לוקח אז ער האט אפגעקויפט איינעמ'ס פעלד, נאר ווען דער מוכר איז אויכעט דא, והלוקח נותן שכר דער וואס האט אפגעקויפט דעם פעלד, ער פארדינט דא דאס געלט און ער דארף באצאלן די שכר פארן סופר. משנה ד'. אין כותבין שטרי אירוסין, וואס דאס הייסט א שטר תנאים, וואס דער טאטע פונעם חתן און דער טאטע פונעם כלה באשטימען דארטן וויפיל געלט מען גייט זיך געבן איינער פארן צווייטן, ונישואין דאס איז א שטר כתובה, דאס קען מען נישט שרייבן אלא מדעת שניהם, נאר ווען ביידע עלטערן אדער די חתן כלה זענען מסכים דאס צו שרייבן, והחתן נותן שכר, דער חתן ער דארף באצאלן די געהאלט פונעם סופר, ווייל ער האט דא די ריווח ער באקומט דא דעם נדן, און אויך ער מאכט דא דעם קנין אין די פרוי. זאגט די משנה אין כותבין שטרי אריסות, דאס מיינט אז מען נעמט אויף אן ארבעטער אן אריס אין א פעלד וואס ער זאל אויפארבעטן די פעלד און באקומען דארט א האלב צו א דריטל צו א פערטל, וקבלנות מיינט אז ער נעמט זיך אונטער אויפצוארבעטן א פעלד און באצאלן צען כור פאר א יאר, ס'נישט קיין חילוק צו ס'וואקסט אזויפיל צו נישט. אלא מדעת שניהם, מען מעג שרייבן אזא מין שטר נאר ווען דער בעל הבית מיטן ארבעטער זענען ביידע מסכים, והמקבל נותן שכר, דער וואס עס דינגט ארויס דעם פעלד דער אריס אדער דער קבלן, ער האט דא די ריווח און ער דארף צושטעלן דעם שכר פארן סופר. זאגט די משנה אין כותבין שטרי בירורין, דאס מיינט צוויי זאכן, איינס, אז יעדער פון די צוויי בעלי דינים וועלט זיך אויס א דיין וואס ער זאל זיין אויף זיין זייט, און די ביידע דיינים וועלן שפעטער אויסקלויבן א דריטן דיין, שרייבט מען אראפ אויף א פאפיר אז ראובן האט אויסגעוועלט דיין פלוני און שמעון האט אויסגעוועלט דיין פלוני. איז ווען מען שרייבט די שטרי בירורין מוז עס זיין מדעת שניהם. די זעלבע זאך ווען מען שרייבט אראפ זייערע טענות. מען האט נישט געוואלט אז זיי זאלן שפעטער זאגן איך האב נישט אזוי געזאגט איך האב געזאגט אנדערש, האט מען אראפגעשריבן פונקטליך די טענות פון ביידע בעלי דינים, מוז מען דאס אראפשרייבן אבער מדעת שניהם, און די זעלבע זאך וכל מעשה בית דין, יעדע זאך וואס בית דין טוט, צום ביישפיל טאמער זיי געבן ארויס א צעטל אז דער מלווה מעג אריינגיין און גובה זיין פון די נכסים פונעם לווה, איז יעדע אזא מין שטר דארף מען שרייבן אלא מדעת שניהם, ביידע דארפן וויסן דערפון. ושניהם נותנין שכר און ביידע דארפן באצאלן די שכר פאר דעם סופר. ר' שמעון בן גמליאל אומר, נישט נאר איין שטר בירורין שרייבט מען אראפ אויפן זעלבן צעטל די טענות פון ראובן און פון שמעון, נאר שניהם כותבין שנים, פאר ביידע שרייבט מען צוויי צעטלעך, לזה לעצמו ולזה לעצמו, ראובן'ס טענות שרייבט מען אפ אויף איין פאפיר, און שמעון'ס טענות אויף א באזונדערע פאפיר, ווייל די צוויי פארטראגן זיך נישט, און זיי ווילן נישט האבן קיין שום שייכות איינער מיט'ן צווייטן, יעדער וויל האבן א באזונדערע צעטל מיט זיינע אייגענע טענות, ווייל אז נישט, טאמער איינער וועט זען דעם אנדערענ'ס טענות, וועט נאך מער אויפפלאקערן די קריגעריי צווישן זיי, ממילא האט רבי שמעון בן גמליאל געהאלטן אז מען דארף דאס צוטיילן און מאכן אין באזונדערע צעטלעך. משנה ה'. מי שפרע מקצת חובו, א מענטש וואס ער איז געווען שולדיג א הונדערט דאלער פאר זיין חבר און ער האט שוין באצאלט א פופציג דאלער דערפון, האט ער דאך נישט געוואלט אז יענער זאל פון אים נאכאמאל איינמאנען דעם גאנצן חוב, און ער האט נישט געהאלטן אויכעט ביים נעמען יעצט א סופר אז מען זאל שרייבן א שובר אז ער האט שוין באצאלט א האלב, והשליש את שטרו, האט ער גענומען דעם שטר חוב, ראובן און שמעון דער מלווה און דעם לווה האבן באשלאסן אז מען גייט עס אריינגעבן אין די הענט פון א שליש פון לוי, ער גייט אכט געבן אויף דעם חוב, ואמר לו, שמעון, דער לווה האט געזאגט פאר דעם לוי, וואס ער איז געווען דער שליש, אם לא נתתי לך מכאן ועד יום פלוני, אויב איך געב דיר נישט די איבעריגע פופציג זוז ביז די קומענדיגע וואך דאנערשטאג למשל, תן לו שטרו, געב איך דיר די רעכט אז דו מעגסט צוריקגעבן דעם גאנצן שטר חוב פאר ראובן, אפילו ס'שטייט דא אז ער גייט קענען מאנען פון מיר גאנצע הונדערט זוז. ס'איז געווען אזוי ווי א אסמכתא, דער שמעון האט זיך פארלאזט אויף זיך אליין אז ביז די אנדערע וואך דאנערשטאג וועט ער שוין האבן אויסגעלייגט די גאנצע איבעריגע פופציג זוז פונעם חוב, און ער איז געווען אזוי זיכער ביי זיך אז ער האט אים געזאגט אויב נישט קענסטו אים צוריקגעבן די גאנצע שטר חוב. און ער וועט קענען איינמאנען נאכאמאל דעם גאנצן חוב. איז הגיע הזמן ולא נתן אויב ס'קומט טאקע אן די צייט וואס מ'האט באשטימט און דער שמעון האט נישט געגעבן די איבעריגע פופציג זוז, רבי יוסי אומר יתן. רבי יוסי האלט אז דער שליש לוי מעג צוריקגעבן דעם שטר פאר ראובן ווייל אסמכתא קניא דער שמעון האט באמת געמיינט צו זאגן אז אויב איך וועל נישט באצאלן ביז די קומענדיגע וואך דאנערשטאג וועל איך טאקע מסכים זיין באמת צו באצאלן נאכאמאל די גאנצע הונדערט זוז. רבי יהודה אומר לא יתן, רבי יהודה האט געהאלטן אז מען טאר דאס נישט צוריק געבן, ווייל אסמכתא לא קניא, ער האט עס נישט ערנסט געמיינט. משנה ו'. מי שנמחק שטר חובו, א מענטש האט געהאט א שטר חוב, און ס'האט זיך פון זיך אליין אפגעמעקט, ער האט עדים וואס האבן צוגעזען ווי ס'האט זיך ארויפגעגאסן וואסער און ס'האט זיך פארמעקט, נישט אז מ'האט עס דירעקט אויסגעמעקט וואס דאס איז שוין א צייכן אז ס'איז שוין א באצאלטע חוב. מעידין עליו עדים, נעמט ער עדים וואס זיי זאלן קומען צום בית דין און עדות זאגן וואס איז געשטאנען אין דעם שטר, וועלכע טאג מען האט געשריבן דעם שטר און פונקטליך אלע אינפארמאציע דערפון, ובא לפני בית דין ועושין לו קיום, מען מאכט א קיום, מען שרייבט אראפ א נייע שטר, און אין דעם נייעם שטר שרייבט מען אזוי, איש פלוני בן פלוני, דער און דער מענטש, נמחק שטרו ביום פלוני, ס'האט זיך אויסגעמעקט די שטר וואס ער האט געהאט געשריבן אין יענעם און יענעם טאג, און פלוני ופלוני עדיו, יענער און יענער מענטש, זיי זענען געווען עדים אויפן אריגינעלן שטר, און די צוויי פרישע עדים וואס האבן צוגעזען ווי ס'האט זיך אויסגעמעקט, און זיי האבן געהאלטן, געדענקט אלע זאכן וואס איז געשטאנען דארט, און זיי שרייבן אונטער אויף דעם שטר קיום. און דאס איז אזוי ווי די נייע שטר, מיט דעם קען מען גיין שפעטער איינמאנען. זאגט די משנה, מי שפרע מקצת חובו, איינער וואס ער האט באצאלט א האלב פון זיין חוב, וואס זאל מען יעצט טון אז דער חבר, דער מלווה, זאל נישט קומען נאכאמאל איינמאנען די גאנצע חוב? רב יודא אומר יחליף, מען זאל איינוועקסלען, איינטוישן דעם שטר חוב, מאכן א נייע שטר חוב, פריער איז געווען דער שטר חוב אויף הונדערט זוז, ער האט שוין באצאלט פופציג, מאך א נייע שטר חוב אויף פופציג זוז. רבי יוסי אומר יכתוב שובר, לאז דעם אלטן שטר חוב פון הונדערט זוז, נאר שרייב א שובר אז פופציג זוז האט ער שוין באקומען, דער מלווה זאל שרייבן א צעטל א שטר אז ער האט שוין באקומען פופציג זוז. אמר רבי יהודה, אויב מען זאל שרייבן א שובר טויג דאך נישט, נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכברים, דער לוה וועט זייער שטארק דארפן אכט געבן אויף דעם שטר השובר, אז ס'זאל נישט ווערן אויפגעגעסן דורך די מייז, ווייל אויב די מייז וועט אויפעסן דעם שובר, וועט דער מלווה קומען מיט דעם שטר חוב פון פריער, וואס דארטן שטייט אז ער איז אים שולדיג הונדערט זוז. איז פארוואס זאל מען אזוי שווער מאכן אויף דעם לוה און געבן א שווערן ארבעט, א שווערן פליכט, אז ער זאל זייער שטארק אכט געבן אויף דעם שובר? איז ענדערש טויש עס אויף, מאך א נייען שטר חוב אויף פופציג זוז, אמר לו רבי יוסי ניין, כך יפה לו, אזוי איז טאקע בעסער, פאר די מלווה לוינט זיך ענדערש אז יענער זאל דארפן היטן דעם שובר פון די מייז, ווייל אזוי וועט ער זיך איבעראיילן און צואיילן טאקע צו ברענגען שנעלער דאס איבעריגע געלט, ער זאל נישט דארפן צו לאנג אכט געבן אויף דעם צעטל, ולא ירע כוחו של זה, און נאך א זאך, אונז וויל מיר נישט שלעכט מאכן דעם כח פונעם מלווה, אויב מען מאכט דא א נייע שטר, ווען דער לוה וועט נישט וועלן באצאלן די פופציג זוז, וועט ער נישט קענען איינמאנען פון די לקוחות פון די מענטשן וואס האבן אפגעקויפט פעלדער פון דעם לוה נאר פון די זמן פונעם נייעם שטר. ווען מען בלייבט מיט'ן אלטן שטר, האט דער מלווה א רווח אז ער קען איינמאנען אויך די נכסים פונעם לוה וואס ער האט פארקויפט נאך פאר די צייט פון דעם יעצטיגן נייעם שטר. אלעס וואס ער האט פארקויפט צווישן די ערשטע הלוואה ווען ער האט געבארגט פון אים די הונדערט זוז, קען ער גיין איינמאנען פון די לקוחות. ממילא זאל מען ענדערש נישט מאכן קיין נייע שטר, נאר שרייבן א שובר, און מען זאל בלייבן מיטן אלטן שטר, אזוי וועט ער קענען גובה זיין פון די פריערדיגע לקוחות. און פארוואס דארף מען טאקע זען צו מאכן אלעס בעסער פארן מלווה, ווייל עבד לוה לאיש מלווה, דער לוה איז ווי פארקנעכטעט פאר דעם מלווה, און מען דארף זיך צושטעלן צו דעם מלווה. משנה ז. שני אחין אויב ס'איז געווען צוויי ברידער, אחד עני ואחד עשיר, איינער איז געווען אן עני און איינער איז געווען אן עושר, והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד, דער טאטע האט זיי איבערגעלאזט א באד און א פרעס פאר אויל, עשאן לשכר, טאמער דער טאטע האט דאס אויסגעשטעלט אזוי אז מען זאל דאס פארדינגען פאר מענטשן און פארדינען געלט דערפון. קען נישט קומען דער עושר און זאגן, איך וויל עס האלטן פאר אונז, פאר די משפחה, אונז וועלמיר זיך אליין באדן אין דעם מרחץ, אונז וועלמיר אליין דא פרעסן אויל. ניין. דער ארעמאן קען צווינגען דעם עושר אז מען זאל עס פארדינגען, און פארדינען געלט פון דעם, השכר לאמצע, און די פארדינסט, די געהאלט, גייט, מען צוטיילט עס, האלב פאר דעם ברודער און האלב פאר די ברודער. עשאן לעצמן, טאמער דער טאטע האט דאס אזוי אויסגעשטעלט אז דאס זאל גיין פאר די בני משפחה, מען זאל עס נישט פארדינגען, נאר עס איז געווען פאר זייער אייגענע באנוץ, קען נישט דער ארעמאן קומען טענה'ן, איך האב גארנישט וואס צו טון מיט דעם מרחץ, איך האב דאך נישט קיין קנעכט וואס זאלן מיר קומען דאס אנהייצן, איך האב נישט קיין אויל וואס מען זאל מיר אויספרעסן דא. נאר מען קוקט אויפן עושר, אלעס דארף בלייבן אזוי ווי ווען דער טאטע איז געווען, הרי העשיר אומר לעני, דער עושר, דער ברודער דער רייכער זאגט פאר דעם ארעמאן, איך בין נישט שולדיג אז דו האסט נישט, קח לך עבדים, גיי קויף דיר קנעכט, וירחצו במרחץ, און זיי וועלן גיין אנווארעמען דיין מרחץ און דיין משפחה וועט זיך קענען באדן דערין, קח לך זיתים, האסט א ברירה צו גיין קויפן איילבירטן ובוא ועשם בבית הבד און וועסט עס גיין צופרעסן אין דעם בית הבד, און ביזדערווייל וואס דו האסט נישט קיין עבדים און דו האסט נישט קיין זיתים, וועל איך מיך אליין באנוצן מיטן מרחץ און מיטן בית הבד. זאגט די משנה, שנים שהיו בעיר אחת, צוויי מענטשן וואס האבן געוואוינט אינעם זעלבן שטאט, שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון, זיי האבן ביידע געהאט דעם זעלבן נאמען, אין יכולין להוציא שטר חוב זה על זה, זיי קענען נישט אַרויסציען אַ שטר חוב איינער אויפן צווייטן, ווייל ווען איינער פון זיי וועט קומען ווייזן דעם שטר פאַרן צווייטן דו ביסט מיר שולדיק געלט, זאָגט ער וואָס רעדסטו, דאָס איז דאָך געווען אַ שטר אַז דו ביסט מיר שולדיק געלט, נאָר ווען דו האָסט מיר באַצאָלט האָב איך דיר עס צוריק געגעבן. ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב, אַ דריטער מענטש קען נישט אַרויסציען אַ שטר חוב אויף קיין איינער פון זיי צוויי, ווייל יענער זאָגט ס'מיינט נישט מיך, ס'מיינט דעם אַנדערן וואָס האָט דער זעלבער נאָמען ווי מיר. אויסער, זאגט דער רשב"ם, טאמער ס'איז נאך דא די עדים וואס האבן צוגעזעהן די הלוואה, דעמאלטס קען מען טאקע יא גיין ארויסנעמען געלט פון איינער פון די צוויי, אבער פונעם שטר אליין קען מען נישט וויסן וועלכער יוסף בן שמעון דאס איז. נמצא לאחד בין שטרותיו, אויב ס'איז געוועזן א מענטש אין די שטאט וואס ער האט געהאט געבארגט געלט פון די ביידע יוסף בן שמעון'ס, און מ'געפינט צווישן זיינע שטרות א צעטל אז שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, ער האט אזא רעסיט אז די שטר פון יוסף בן שמעון איז שוין באצאלט, איז די הלכה שטרות שני פרועים, די שטר וואס ער האט פון ביידע ער האט דאך געהאט געבארגט געלט פון ביידע יוסף בן שמעון'ס, ביידע ווערן גערעכנט ווי באצאלט, קיינער פון זיי קען נישט ארויסציען דאס געלט פון אים ווייל ער זאגט, אפשר פאר דיר האב איך שוין באצאלט. כיצד יעשו, וויאזוי זאל מען מאכן אז מען זאל יא קענען געהעריג בארגן געלט פאר א מענטש וואס ער האט א מענטש אין דעם שטאט וואס האט די זעלבע נאמען ווי אים, ישלשו, מען זאל שרייבן אויך א דריטע דור, מען זאל שרייבן יוסף בן שמעון בן יעקב, אדער יוסף בן שמעון בן נפתלי, ואם היו משולשים, אלע צוויי, ביידע מענטשן האבן געהייסן יוסף בן שמעון בן יעקב, איז דאך עס ווייטער נישט קיין סימן. יכתבו סימן זאל מען שרייבן א צווייטע סימן, מען זאל שרייבן דער ווייסער, דער רויטער, דער נידריגער, דער הויעכער, מען זאל מאכן א געוויסע סימן וואס מען זאל זיי דערקענען, ואם היו מסומנין אויב די ביידע מענטשן האבן געהאט אלעס די זעלבע סימנים, יכתבו כהן. אויב איינער פון זיי איז געווען א כהן און איינער א לוי אדער א ישראל זאל מען שרייבן, יוסף בן שמעון דער כהן, יוסף בן שמעון דער לוי צו דער ישראל. וואס טוט זיך טאקע טאמער ביידע זענען געווען כהנים ביידע זענען געווען ישראלים? איז דא א עצה אז מען גייט ארויף ביז א פערדע דור, יוסף בן שמעון בן יעקב בן לוי, וכדומה. זאגט די משנה. האומר לבנו ווען איינער לאזט צוואה פאר זיין זון, שטר בין שטרותיי פרוע, איינע פון די שטרות וואס ליגן ביי מיר זענען שוין באמת באצאלט געווארן, ואיני יודע איזה, איך ווייס נישט וועלכע, איז די הלכה שטרות כולם פרועין, די שטרות וואס ער האט פון אלע מענטשן ווערן באטראכט ווי באצאלט, ער קען נישט גיין מאנען מיט קיין איין שטר ווייל קען זיין דאס איז שוין די באצאלטע שטר. נמצא לאחד שם שניים, טאמער ער האט צווישן זיינע שטרות פונעם זעלבן לוה צוויי שטרות, און דער טאטע האט דאך נאר געזאגט אז איין שטר איז באצאלט און נישט צוויי, הגדול פרוע, די גרעסערע חוב זאג איך איז שוין באצאלט און דאס קען ער נישט מאנען, והקטן אינו פרוע, די קלענערע חוב דאס זאג איך ס'איז נאכנישט באצאלט און דאס קען ער יא ארויסמאנען פון יענעם. זאגט די משנה המלווה את חבירו על ידי ערב, ווען איינער האט פארבארגט געלט פאר זיין חבר דורך א ערב, א מענטש האט זיך אונטערגענומען און געזאגט, דו קענסט אים בארגן און איך בין אן ערב, לא יפרע מן הערב, ווען ס'קומט די צייט פון באצאלן זאל ער נישט גלייך גיין צום ערב, קודם גייט מען צום לוה, מען רופט אים צו דין תורה, די בית דין איז מחייב צו באצאלן, אז ער האט נישט צו באצאלן דעמאלטס גייט מען צום ערב. ואם אמר טאמער דער מלוה האט געהאט געזאגט בשעת די הלוואה, על מנת שאפרע ממי שארצה, איך בארג דיר דא געלט מיטן תנאי איך וועל באצאלט ווערן פון וועלכן פון ענק איך וויל, צו פון די לוה צו פונעם ערב. איז די הלכה יפרע מן הערב, ער קען ווערן באצאלט פונעם ערב, ער קען גלייך גיין צום ערב. דארף מען דא צולייגן א פאל, חסורי מחסרא והכי קתני, דאס איז אבער נאר אויב דער לוה האט נישט קיין פארמעגנס. אויב דער לוה האט פארמעגנס, אפילו ער האט זיך אויסגענומען על מנת שאפרע ממי שארצה, מוז ער קודם גיין צום לוה און ער טאר נישט גיין צום ערב. דאס איז נאר ווען ס'איז א ערב. א ערב מיינט ער האט געזאגט, דו געב אים און איך וועל זיין א ערב, איך האפט אז ס'גייט צוריק קומען דאס געלט. אויב אבער דער מענטש איז געווען א ערב קבלן, ער האט נישט געזאגט איך וועל זיין די ערב, ער האט געזאגט דו געב אים געלט און איך וועל דיר שוין באצאלן. אין אזא מין פאל האלט דער תנא קמא אז אפילו דער לוה האט נכסים קען מען גיין צוערשט צום ערב קבלן און ארויסנעמען פון אים דאס געלט. רבי שמעון בן גמליאל אומר ניין, אם יש נכסים ללוה, אויב דער לוה האט נכסים, איז בין כך ובין כך, לא יפרע מן הערב, נישט קיין חילוק צו ער איז אן ערב, נישט קיין חילוק צו ער איז א קבלן, מען טאר קיינמאל נישט גיין צום ערב אדער צום קבלן ווילאנג ס'איז דא נכסים פאר'ן לוה. זעהן מיר דאך דא אז רבי שמעון בן גמליאל האט זיך אנגענומען פאר די רעכטן פונעם ערב, איז וכן היה רבי שמעון בן גמליאל אומר, נאך א תקנה פאר די גוטסקייט פונעם ערב, זאגט ער הערב לאשה בכתובתה, אויב איינער איז געווען א ערב פאר א פרוי אז איר מאן גייט איר באצאלן די כתובה, אז אויב דער מאן צאלט נישט די כתובה גייט ער עס אויסלייגן, והיה בעלה מגרשה, און דער מאן האט אפגעגט די פרוי, זאל דער ערב נישט באצאלן די כתובה ווילאנג ידירנו הנאה, דער מאן מוז קודם מאכן א נדר על דעת רבים אויף א אופן וואס מען קען עס מער נישט צושטערן, אז ער גייט מער נישט הנאה האבן פון די פרוי, און דורך דעם ווייס איך אז ער גייט איר מער נישט צוריק נעמען, ווייל אויב מאכט ער נישט דעם נדר האב איך מורא שמא יעשו קנוניא, דער מאן און די פרוי האבן זיך אפגעשמועסט עפעס א שפיל, עפעס א דריידל א שווינדל, על נכסים של זה. אז זיי גייען זיך מאכן דא ווי מען האט זיך אפגעגט, און ער גייט אויסלייגן, דער ערב גייט אויסלייגן די כתובה, ויחזיר את אשתו, און ער גייט צוריק נעמען זיין פרוי און זיי גייען זיך מחי' זיין מיט יענעמ'ס פארמעגנס, איז פאר ער באצאלט די כתובה, זאל ער זיכער מאכן אז דער מאן מאכט א נדר אויף א אופן וואס מען קען נישט צושטערן אז ער גייט מער נישט צוריק נעמען די פרוי. די ברטנורא שמועסט אויס אז לענין דינא איז ווען איינער זאגט איך בין א ערב פאר א כתובה איז ער בכלל נישט מחיוב צו באצאלן אפילו ווען דער מאן האט נישט קיין נכסים דארף ער נישט באצאלן ווייל ער האט נאר געטון א מצוה ער האט געוואלט אז זיי זאלן חתונה האבן און עס האט אים נישט געקאסט קיין געלט ממילא איז ער בכלל נישט משועבד צו באצאלן דא אויסער אז ס'איז געווען א כתובה פון זיין אייגענע זון איז א טאטע פאר א זון האט ער זיך יא משעבד געווען משנה ח' המלוה את חברו בשטר, ווען איינער האט געבארגט געלט פאר זיין חבר און ס'איז דא געהעריג א שטר מיט עדים, האט דאך דאס א קול, און אז ס'האט א קול, איז די מענטשן וואס זענען געקומען און אפגעקויפט קרקעות פון דעם לוה, האבן זיך געדארפט היטן, און זיי האבן געדארפט זיכער מאכן אז ס'בלייבט נאך גענוג קרקעות ביי דעם לוה, אז מ'זאל נישט קומען צו זיי אוועקכאפן די פעלדער וואס זיי האבן יעצט געקויפט. גובה מנכסים משועבדים, קען דער מלווה קומען און ארויסכאפן פון די פעלדער וואס זענען משועבד, דאס הייסט אז דער לווה האט געהאט פארקויפט פעלדער פאר אנדערע מענטשן, יענע מענטשן זענען זיך אליין שולדיג, זיי האבן געדארפט אכט געבן, זיכער מאכן, איבערצולאזן גענוג פעלדער ביים לווה. אויב ס'איז נאר געווען א הלוואה על ידי עדים, אן קיין שטר, סתם אזוי א מלווה על פה, גובה מנכסים בני חורין מעג מען נאר איינמאנען פון פרייע פארמעגנס וואס געפונען זיך ביים לווה, אבער נישט פון זאכן וואס מען האט פון אים אפגעקויפט, ווייל עס האט נישט קיין קול. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, אויב ראובן נעמט ארויס א צעטל וואס שמעון האט אליין געשריבן, אבער עס איז נישט געווען קיין אנדערע עדים, אז שמעון איז שולדיג געלט פאר ראובן, דאס הייסט נאכנישט דאס האט נאך נישט קיין קול, אפילו עס איז א שטר אבער עס האט נישט קיין עדים וואס זאלן ארויסציען דעם קול, איז גובה מנכסים בני חורין, מען קען נאר גובה זיין פון די פרייע נכסים און נישט פון די זאכן וואס מענטשן האבן אפגעקויפט פון אים. זאגט די משנה, ערב היוצא לאחר חיתום שטרות, אונטן אונטן פונעם שטר, שוין נאך די אונטערשריפט פון די עדים, שטייט, ראובן זאגט, איך בין דער ערב אויף די הלוואה. גובה מנכסים בני חורין, ווען מען קומט איינמאנען פון דעם ערב, קען מען נישט נעמען נאר פון אזעלכע נכסים וואס געפונען זיך יעצט ביי דעם ערב, אבער נישט פון אזעלכע נכסים וואס מענטשן האבן פון אים אפגעקויפט זייט מען האט אונטער, ער האט אונטערגעשריבן דא ערבות, וויבאלד ער האט אונטערגעשריבן זיין נאמען אז ער איז ערב שוין נאך די אונטערשריפט פון די עדים, איז דאך די אונטערשריפט פון די עדים נישט ארויפגעגאנגען אויף דעם, האט דאס נישט קיין קול אז דער מענטש איז א ערב אויף די הלוואה, און אז ס'האט נישט קיין קול האבן מיר דאך געלערנט אז מ'מעג נאר גובה זיין פון נכסים בני חורין. אבער א ערב איז ער יא, און פון נכסים בני חורין קען מען פון אים איינמאנען. איז מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין, רבי ישמעאל האט אזוי גע'פסק'נט אז אויב א ערב שרייבט אונטער נאך די אונטערשריפט פון די עדים, איז ער יא משועבד זיינע נכסים בני חורין קען מען איינמאנען פאר דעם הלוואה. אמר לו בן ננס, בן ננס האט געהאלטן אז א ערב היוצא לאחר חיתום שטרות ווערט בכלל נישט פארהאפטעט פאר די הלוואה, האט ער געזאגט אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין, אין אזא מין פאל קען מען נישט איינמאנען פון דעם ערב, נישט פון זיינע זאכן וואס ער האט פארקויפט און נישט פון די זאכן וואס ליגן ביי אים. אמר לו למה, האט אים רבי ישמעאל געפרעגט פארוואס, ער האט דאך אונטערגעשריבן אז ער איז ערב, אמר לו האט ער אים געזאגט, וויבאלד ער האט אונטערגעשריבן שוין נאך די גאנצע הלוואה, קומט אויס אז די הלוואה וואס ראובן האט געבארגט געלט פאר שמעון איז נישט געווען על דעת פון דעם ערב. זאגט ער א משל, אמר לו זאגט בן ננס צו רבי ישמעאל, הרי החונק את אחד בשוק, אויב איינער, א מלווה, האט געטראפן זיין לווה אין גאס און ממש ער דערווערגט אים ווייל ער וויל ער זאל אים באצאלן דעם חוב, ומצאו חברו טרעפט אים דארטן א חבר, ואמר לו הנח לו, לאז אים אפ, איך וועל דיר שוין אויסלייגן דעם חוב אנשטאטס אים. מיינט עס דען אז ער ווערט א ערב? די הלכה איז דאך פטור, פארוואס? שלא על אמונתו הלוהו, ווען ער האט געבארגט געלט פאר זיין חבר, האט ער עס נישט געבארגט ווייל ער האט זיך פארלאזט אויף דעם ערב דא, ער האט דאך בכלל נישט דארט געווען בשעת די הלוואה. די זעלבע זאך דא, וויבאלד אינעם שטר שטייט נישט אריינגעשריבן אז מען האט בכלל געבארגט דעם געלט על סמך פון דעם מענטש'ס אמונה, פון זיין טראסטבארשאפט, הייסט ער בכלל נישט קיין ערב און מען קען נישט גובה זיין אפילו פון זיינע נכסים בני חורין. אלא איזהו ערב שהוא חייב, וועלכע סארט ערב איז יא מחויב צו באצאלן, אויב ס'שטייט אינעם שטר, הלוהו, ואני נותן לך. דער ערב איז געקומען נאך פאר די הלוואה, און ער האט אים געזאגט דו קענסט אים בארגן און איך וועל דיר באצאלן. דעמאלטס איז מען יא חייב, שכן על אמונתו הלוהו, ער האט אים געבארגט דאס געלט, ווייל ער האט געגלייבט דעם ערב אז ער גייט עס אויסלייגן. איז רבי ישמעאל זייער נתפעל געווארן פון דעם גוטן סברה פון בן ננס, האט ער עס אויסגערימט, זאגט ער אזוי, אמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים ווען איינער וויל קלוג ווערן יעסוק בדיני ממונות דארף ער עוסק זיין אין דיני ממונות, די די ג' בבות, און חושן משפט, דאס זענען זייער טיפע זאכן שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן, ס'איז נישטא קיין איין אפטיילונג פון די תורה וואס איז גרעסער פון זיי, שהן כמעיין הנובעת, אזוי ווי א קוואל וואס קוועלט האלט אין איין צוקומען חידושים, והרוצה שיעסוק בדיני ממונות, ווער ס'וויל גרונטליך ארויסהאבן דיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס, זאל ער זיך דרייען און באדינען ר' שמעון בן ננס, און אזוי וועט ער ארויסהאבן דעם ריכטיגן פסק הלכה פון דיני ממונות. זאגט די ברטנורא הגם רבי ישמעאל האט אויסגערימט די שיטה פון בן ננס, איז דאך אלץ די הלכה ווי רבי ישמעאל אז אפילו א ערב היוצא לאחר חיתום שטרות מעג מען גובה זיין פון אים נכסים בני חורין. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא דף קס"ד עמוד ב', ההוא מקושר, ס'איז געווען א גט מקושר, וואס אונז האמיר געלערנט אין די ערשטע משנה אז דאס מיינט נישט ווי א געווענליכע שטר וואס מען שרייבט אלעס אריין אויפן פלאכן פאפיר, נאר מען שרייבט א שורה צוויי און מען קנייטשט עס איין, און מען לאזט ליידיג צוויי שורות, מען קנייטשט עס איין און מען טוט עס צאמבינדן, דאתא לקמיה דרבי, ס'איז געקומען אזא מין שטר פאר רבי, ואמר רבי אין זמן בזה, רבי האט עפעס נישט באמערקט אז מען זאל האבן אריין געשריבן די צייט ווען מען האט דאס געשריבן, האט ער זיך געוואונדערט אויף דעם. אמר ליה רבי שמעון ברבי לרבי, שמא בין קשריו מובלע, דארפסט אויפעפענען אלע קנייטשן, ערגעץ צווישן די אלע קניפן איז עס איינגעשלינגען געווארן די צייט ווען מען האט דאס געשריבן. פלייה, האט ער עס טאקע אויפגעמאכט און געשפאלטן וחזייה, האט געזעהן, הדר חזא ביה רבי בבישות, דער רבי האט אזוי געקוקט אויף זיין זון ר' שמעון מיט א קרום אויג, פארוואס? ער האט געמיינט אז ער האט עס געשריבן, און רבי האט נישט געהאלטן אזוי ווייט אז מען זאל שרייבן אזעלכע שטרות טאקע וועגן דעם ווייל מען קען זיך טועה זיין מען באמערקט נישט אלעס אויפן מינוט, אדער ווייל ס'איז געווען צו איינגעשלינגען די ווערטער פונעם זמן, איז ער געווען אביסל בייז אויף אים. אמר ליה האט זיך רבי שמעון בר רבי פארענטפערט לאו אנא כתבתיה נישט איך האב געשריבן דעם שטר נאר רבי יודא חייטא כתביה דער רבי יודא דער שניידער ער האט עס געשריבן אמר ליה האט רבי געזאגט פאר זיין זון כלך מלשון הרע הזה לאז דיך אפ פון די לשון הרע רעד נישט קיין לשון הרע אויף יהי אויף רבי יודא חייטא צו זאגן אז ער האט עס געשריבן דאס הייסט דו האסט דיך אליינס געמעגט פארענטפערן און זאגן אז נישט דו האסט עס געשריבן אבער דארפסט מיר נישט זאגן ווער עס האט עס יא געשריבן פארציילט די גמרא זימנין הוה יתיב קמיה אמאל איז ר' שמעון ברבי געזיצן פאר זיין טאטן וקא פסיק סידרא בספר תהלים זיי האבן געלערנט אינאיינעם איינע פון די פינף ספרים פון ספר תהלים אמר רבי כמה מיושר כתב זה, רבי איז נתפעל געווארן פון דעם הערליכן שריפט פון דעם ספר תהלים, זאגט ער ס'איז זייער א שיינע קלארע גלייכע שריפט. אמר ליה האט ר' שמעון ברבי געזאגט לאו אנא כתבתיה, נישט איך האב עס געשריבן, יהודה חייטא כתביה, יהודה חייטא האט עס געשריבן. אמר ליה האט אים רבי אויכעט געזאגט כלך מלשון הרע הזה לאז דיך אפ פון די לשון הרע. וואונדערט זיך די גמרא בשלמא התם איכא לשון הרע. רבי איז נישט געווען צופרידן פון א גט מקושר, קומט אויס אז ס'איז לשון הרע צו זאגן ווער ס'האט עס געשריבן. אלא הכא מאי לשון הרע איכא, רבי איז דאך זייער צופרידן געווען פון דעם שריפט, פארוואס האט ער נישט געמעגט זאגן אז יהודה חייטא האט עס געשריבן? ענפערט די גמרא משום דרב דימי דתני רב דימי אחוה דרב ספרא לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו א מענטש זאל נישט פארציילן אסאך גוטס אויף זיין חבר שמתוך טובתו בא לידי רעתו אזוי גייט עס ווען מען טוט רעדן אסאך גוטס פון יענעם וועט זיך שוין איינער דארט אנרופן דאס אלעס פיין און וואויל אבער אבער אבער ער האט נאך פארשידענע שלעכטע זאכן אויכעט ממילא אז ער האט געזאגט אז יהודה חייטא האט געשריבן דעם תהלים מיט אזא שיינעם שריפט ווערט עס אויכעט גערעכנט אלס אבק לשון הרע. אמר רב עמרם אמר רב, שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, ס'דא דריי עבירות וואס א מענטש ווערט נישט געראטעוועט דערפון טעגליך, הרהור עבירה, ועיון תפילה, וואס דער רשב"ם זאגט אז דאס מיינט אז דער מענטש טראכט כ'האב אזוי גוט געדאווענט מען גייט מיר זיכער צוליב טון, אדער ווי תוספות זאגט, עיון תפילה מיינט אז מען האט טאקע נישט אינזין דאס דאווענען, בלשון הרע? פרעגט די גמרא לשון הרע סלקא דעתך ממש יעדן טאג רעדן מענטשן לשון הרע? אלא אבק לשון הרע, נישט ממש לשון הרע אבער א שטויב פון לשון הרע איז דא ביי יעדן מענטש יעדן טאג. אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל, רוב עבירות זענען דורך גזל, רוב מענטשן ווערן נכשל אין גזל, ומיעוט בעריות, א קליינע טייל פון מענטשן ווערן נכשל מיט עריות, והכל בלשון הרע. יעדע מענטש פאלט אדורך מיט א לשון הרע, פרעגט גמרא בלשון הרע סלקא דעתך, אלא אבק לשון הרע, מיט א שטויב פון לשון הרע, א חלק פון לשון הרע, ווערט יעדער מענטש נכשל. זאגט די זוהר הקדוש, לא תלין פעולת שכיר, שטייט די וואכעדיגע סדרה אז ס'טאר נישט איבערנעכטיגן די געהאלט פון א געדינגענע מענטש ביי דיר. תא חזי, קום און זע, מאן דנטל אגרא דמסכנא, ווער ס'נעמט דעם שכר פון דעם ארעמאן, און ער האלט עס ביי זיך ער געט אים עס נישט, כאילו נטל נפשיה ודאנשי ביתיה, ווערט גערעכנט כאילו ער האט אוועקגענומען די נשמה פון דעם ארבייטער, און אויכעט די נשמה פון זיינע שטוב מענטשן, ווייל הוא אזער נפשייהו, ער טוט פארמינערן זייער זעל, אז ער געט אים נישט זיין געהאלט האט ער נישט פון וואס זיך צו ערנערן, איז קודשא בריך הוא אזער יומוי וועט דער אייבערשטער נעמען די טעג פון דעם בעל הבית און ער וועט עס אויכעט פארמינערן חלילה, ואזער נפשיה מההוא עלמא, און ער וועט פארמינערן דעם נפש פון דעם בעל הבית פון יענע וועלט. פארוואס? דהא כל אינון הבלים דנפקי מפומיה כל ההוא יומא, די אלע הייסע לופט וואס ארויסגעקומען פון דעם מויל פון דעם ארבעטער יענעם גאנצן טאג ער האט זיך שווער אפגעמוטשעט צו ארבעטן פאר דיר איז כולהו סלקין קמיה דקודשא בריך הוא די אלע אטעמעס פון דעם מענטש וואס ער האט שווער געאטעמט ווייל ער האט געארבעט פאר דיר דאס גייט ארויף פארן אייבערשטן וקיימין קמיה און ס'שטעלט זיך אראפ פארן אייבערשטן לבתר נאכדעם סלקא נפשיה גייט ארויף זיין זעל ונפשייהו דאנשי ביתיה און די גאנצע זעל פון זיינע משפחה פון זיינע שטוב מענטשן וקיימין באינון הבלים דפומיה און זיי שטעלן זיך אראפ אין די היץ פון זיין מויל, דאס הייסט אז ער מאנט פונעם אייבערשטן, איך האב מיך אזוי איבערגעשטרענגט און געארבעט פאר יענעם, און יענער באצאלט מיר נישט אין צייט. וכדין דעמאלט, אפילו אתגזר על ההוא בר נש כמה יומין וכמה טבאן, אפילו אויף דעם מענטש דעם בעל הבית איז געווען נגזר ער זאל נאך לעבן לאנג און ער זאל האבן פארשידענע גוטע זאכן אין זיין לעבן, אבער כולהו מתעקרן מניה, אלע ווערן ארויסגעריסן פון אים ומסתלקין מניה ס'ווערט אפגעטון פון אים. ולא עוד אלא דנפשא דיליה לא סלקא לעילא, די נפש פון דעם מענטש, פון דעם בעל הבית, גייט נישט ארויף צו איר באשטימטע פלאץ. והיינו דאמר רב אבא, דאס איז די פשט וואס רב אבא האט געזאגט, רחמנא לישזבינן מנייהו ומעלבונייהו, די אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון די ארעמעלייט און פון זייער פארשעמונג, ואוקמוה דאס האט מען איינגעזעצט, אפילו עשיר הוא, אפילו דער געדינגענער מענטש איז אן עושר, ער האט געלט, ואליו הוא נושא את נפשו דייקא אפילו מכל בר נש נמי וכל שכן מסכנא, פון יעדן מענטש אז מען האלט צוריק דאס געלט, וואס יענער האט זיך ממש מוסר נפש געווען, ער איז ארויף געגאנגען אויף א בוים און געשטאנען אויף א הויפן שטיינער נאר כדי צו טוהן די ארבעט ווייל ער האט געדארפט דאס געלט, נישט קיין חילוק צו ער איז אן עושר צו אן ארעמאן, און אז דו האסט אים נישט געגעבן זיין געהאלט, איז איז איז איז ואליו הוא נושא את נפשו, און דער אייבערשטער וועט פון דעם נקמה נעמען. והיינו דהוה רב המנונא עביד, דאס איז די פשט פארוואס רב המנונא פלעגט טוהן, כד הוה ההוא אגיר מסתלק מעבידתי' ווען ער האט געהאט א געדינגענע מענטש און יענער האט געענדיגט די ארבעט, הוה יהיב ליה אגרי', פלעגט ער אים גלייך באצאלן, ואמר ליה און ער פלעגט אים זאגן טול נפשך, נעם דיין זעהל, דאפקידת בידאי, דו האסט מפקיד געווען דיין זעהל ביי מיר אין די הענט, טול פקדונך, קענסט צוריק נעמען דיין פיקדון, איך גיב דיר צוריק דיין נפש. ואפילו אמר אפילו אויב די ארבעטער האט אים געזאגט יהא בידך, קענסט עס האלטן, דאנא לא בעינא לסלקא אגרי, איך וויל נאכנישט נעמען מיין געהאלט, איך וויל ס'זאל ליגן ביי דיר אביסל, לא הוה בעי האט זיך רב המנונא נישט געלאזט, ער האט נישט געוואלט ס'זאל בלייבן ביי אים.

אין די הענט פון א צווייטן מעג מען יא אריינגעבן דאס געלט אויב דער ארבעטער וויל נאכנישט יעצט באקומען זיין געהאלט, אמר ליה אפילו בידיה בתר דיהיב. רבי חייא האט געפרעגט צו מען מעג אריינגעבן אין די הענט פון א צווייטן, ענטפערט ער אים צוריק אז אפילו אין די הענט פונעם בעל הבית מעג מען אבער קודם זאל מען עס געבן פאר דעם ארעמאן, און אז דער ארעמאן וויל עס צוריקגעבן אז דער בעל הבית זאל עס האלטן פאר דעם מעג מען אויך. שטעלט ער זיך אזוי, כתיב שטייט אין פסוק לא תלין פעולת שכיר, טאר נישט איבערנעכטיגן, מיינט דאך דאס אז ביז אינדערפרי איז מען נישט עובר, און כתיב שטייט אין א צווייטע פסוק ולא תבא עליו השמש, ווען די זון גייט אונטער איז מען שוין עובר אויב מען האט נישט באצאלט, איז דאך א סתירה, אלא הא אוקמוה מען האט דאך עס איינגעזעצט, איין פסוק רעדט פון אן ארבעטער פון בייטאג, אים האט מען צייט צו באצאלן א גאנצע נאכט ביז ס'קומט אויף די זון, און א ארבעטער פון ביינאכט האט מען צייט צו באצאלן דעם גאנצן טאג נאכדעם, און אויב עס גייט אונטער די זון דעמאלטס איז מען עובר. אבל תא חזי זאגט ער קום און זע א נייע פשט אין דעם לית לך יומא ויומא ס'איז נישט דא קיין איין טאג דלא שלטא ביה יומא עלאה אחרא וואס איינע פון די אויבערשטע טעג פון די הייליגע ספירות טוט נישט שולט זיין אין דעם טאג ואי איהו לא יהיב ליה נפשא דיליה בההוא יומא אויב א מענטש באצאלט נישט פאר זיין ארבעטער יענעם טאג ער געט אים נישט צוריק זיין נפש איז כמאן דפגים לההוא יומא עלאה ווערט עס גערעכנט ווי דער בעל הבית האט פוגם געווען אין דעם אויבערשטן טאג ער האט נישט געענדיגט זיינע מצוות וואס באלאנגען צו דעם טאג, ממילא וועט זיין אייגענע נפש נישט ארויפגיין ביינאכט אזוי ווי אלע אנדערע נפשות פון אידישע קינדער, ובגיני כך זאגט דער פסוק ביומו תתן שכרו, דו זאלסט אים באצאלן אויפן טאג, ולא תבא עליו השמש, די זון זאל נישט אונטערגיין, און מען רעדט דא פון א מענטש וואס איז געווען געדינגען אויף ביינאכט, וואס דעמאלטס האט מען דאך צייט צו באצאלן א גאנצן טאג, אבער נאר ביז ביינאכט ביז ס'גייט אונטער די זון. והא דאיתמר לא תלין, און דאס וואס איז געשטאנען אין פסוק אז ס'זאל נישט איבערנעכטיגן, וואס דאס איז משמע לכאורה אז ווען ס'קומט אויף די זון אינדערפרי דעמאלטס איז מען עובר, זאגט ער ניין לא תלין מיינט דו וועסט נישט נעכטיגן, אויב דו באצאלסט נישט אין צייט וועט דיין נשמה נישט ארויפגיין אויף איר באשטימטע פלאץ בגין דנפשיה לא סליק, זיין נפש וועט נישט ארויפגיין וסלקא ההיא נפשא דמסכנא דאנשי ביתיה כמה דאיתמר, נאר די נפש פון דעם ארעמאן און פון זיינע שטוב מענטשן גייען ארויף און זיי פארלאנגען אז מען זאל באשטראפן דעם באלבאס פארוואס ער האט נישט באצאלט אין צייט, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט, דאס איז די פשט לא תלין, דו וועסט נישט קענען קומען צו דיין מנוחה, דיין נשמה ביינאכט וועט נישט קענען אנקומען צו איר באשטימטע פלאץ, צוליב די פעולת שכיר וואס געפינט זיך נאך ביי דיר. זאגט דער רמב ם אין הלכות אישות פרק י ב, התנה הבעל אויב דער מאן האט זיך אויסגענומען שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם, ער זאל נישט מחויב זיין צוצושטעלן איינע פון די זאכן וואס ער דארף צושטעלן פאר זיין פרוי וואס מען האט נעכטן געלערנט, או שהתנתה האשה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם, די פרוי האט זיך אויסגענומען אז דער מאן זאל נישט זוכה זיין אין איינע פון די זאכן וואס מיר האבן נעכטן געלערנט אז דער מאן איז זוכה אין זיי, התנאי קיים, דער תנאי איז א גוטער תנאי, חוץ משלושה דברים שאין התנאי מועיל בהם, ס'דא דריי זאכן וואס ער גייט אויסרעכענען וואס א תנאי העלפט נישט אויף דעם, וכל המתנה עליהם ווען איינער נעמט זיך אויס אויף איינע פון די דריי זאכן תנאו בטל איז דער תנאי צושטערט, ואלו הן, עונתה, אויב ער נעמט זיך אויס אז ער גייט נישט וואוינען מיט איר, ועיקר כתובתה, ער נעמט אוועק פון די עיקר כתובה וואס דאס איז מנה און מאתים, וירושתה אדער ער נעמט זיך אויס אז ער גייט איר נישט ירש'ענען און ער שמועסט אויס יעדע זאך באזונדער כיצד התנה עם האשה אויב ער האט זיך אויסגענומען מיט די פרוי שאין לה עליו עונה אז ער גייט נישט קיינמאל וואוינען מיט איר תנאו בטל איז זיין תנאי צושטערט וחייב בעונתה ער איז יא מחויב צוצושטעלן עונה שהרי התנה על מה שכתוב בתורה ער האט זיך אויסגענומען אקעגן א זאך וואס שטייט אין די תורה ואינו תנאי ממון ס'איז נישט א געלט תנאי וואס א געלט תנאי קען מען זיך יא אויסנעמען, דאס איז א איסור זאך, דאס איז א זאך וואס שטייט אין די תורה און מען קען זיך נישט אויסנעמען אקעגן דעם. התנה עמה, אויב דער מאן האט זיך אויסגענומען מיטן פרוי לפחות מעיקר כתובה, אנשטאטס ער זאל איר דארפן געבן צוויי הונדערט זוז, ער וויל נאר געבן א הונדערט פופציג, או שכתב לה מאתים או מאה עיקר כתובה, ער האט יא אריין געשריבן געהעריג א כתובה פון צוויי הונדערט זוז אדער א הונדערט זוז, צוויי הונדערט פאר א בתולה און הונדערט פאר אן אלמנה,

זאגט דער רמב ם התנה עמה אחר שנשאה, נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט איר האט ער זיך אויסגענומען, שלא יירשנה, ער גייט איר נישט ירש'ענען. תנאו בטל איז אויך דער תנאי צושטערט, ואף על פי שירושת הבעל מדברי סופרים, ס'איז נאר א דרבנן'דיגע זאך אז א מאן ירש'נט זיין פרוי, אבער עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, זיי האבן געמאכט שטארק זייערע ווערטער אזוי ווי א תורה'דיגע זאך. וכל תנאי שבירושה בטל, יעדע תנאי אויף א ירושה זאך איז בטל, ואף על פי שהיא ממון אפילו ס'איז נאר א געלט זאך, שנאמר בה ווייל ס'שטייט ביי די פרשה פון ירושה לחוקת משפט לדורותיכם. ובשאר הדברים אז מ'נעמט זיך אויס אויף א אנדערע געלט זאך, תנאו קיים, כגון שהתנה עמה שאין לה שאר וכסות, צום ביישפיל אויב דער מאן האט זיך אויסגענומען מיט די פרוי אז ער גייט איר נישט צושטעלן קיין שפייז אדער קיין קליידונג, אדער על מנת שלא יאכל פירות נכסיה, ער גייט נישט עסן די פירות פון אירע נכסי מלוג, וכל כיוצא בזה א יעדע אנדערע זאך, תנאו קיים, אלעס וואס איז אויסער די דריי וואס ער האט אויסגערעכנט, איז די תנאי יא א גוטע תנאי. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, האלט ער דא ביי די זעכצנטע עיקר פון תשובה, צריך תיקון המעוות, דער בעל תשובה דארף פאררעכטן וואס ער האט פארדארבן כאשר יוכל לתקן לויט וויפיל ער קען פאררעכטן, כענין שנאמר וירא אלוקים את מעשיהם, דער אייבערשטער האט געזען די מעשים פון די מענטשן פון די שטאט נינווה, כי שבו מדרכם הרעה, זיי האבן זיך צוריקגעקערט פון זייער שלעכטע וועג, ונאמר און ס'שטייט דארטן וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמס אשר בכפיהם, פון די רויב פון זייערע הענט האבן זיי צוריקגעגעבן. כי בדברים שבין אדם לחבירו, אזעלכע זאכן וואס א מענטש האט צוגעכאפט פונעם חבר, כמו הגזל והחמס, לא יתכפר עווינו, ווערט נישט פארצייט זיין זינד עד אשר ישיב את הגזילה ביז ער קערט צוריק די גזילה. וכן אם ציער את חבירו, ער האט מצער געווען דעם חבר, והציק לו, ער האט אים געטשעפעט און וויי געטון, או הלבין פניו, ער האט אים פארשעמט און סיפר עליו לשון הרע, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה, ביז ער בעט נישט איבער דעם חבר.

וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הווידוי, פאר מען איז זיך מתוודה זאל מען אפגעבן די גזילה אדער איבערבעטן וועם מען האט איבערצובעטן, כדי שיתרצה בווידויו, אז זיין ווידוי זאל שוין זיין באוויליגט, ער זאל שוין האלטן ביי די ווידוי נאכן איבערבעטן און נאכן צוריקצאלן. ודוד המלך עליו השלום בעת התשובה כן עשה, אזוי האט ער טאקע געטון קודם הווידוי, שנאמר, ער איז זיך מתוודה זאגט ער לך לבדך חטאתי, נאר פאר דיר איז געבליבן מיין עבירה, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדברך תזכה בשפטך גייט ער דאס ווייטער אויסטייטשן, פירוש, לך לבדך אני נחשב חוטא, נאר קעגן דיר הייס איך נאך א זינדיגער, ואינני צריך זולתי למחילתך, איך דארף מער גארנישט טון נאר דו זאלסט מיר מוחל זיין, די אלע אנדערע מענטשן וועם איך האב בא'עוול'ט האב איך שוין צוריק געצאלט, כ'האב זיי שוין איבערגעבעטן. ואם חטאתי לאיש, אויב האב איך געזינדיגט פאר א מענטש, כבר ביקשתי מחילה ממנו וכיפרתי את פניו, דאס איז די פשט לך לבדך חטאתי נאר פאר דיר בין איך געבליבן זינדיג, וכמוהו איז די אפטייטש פון וחטאתי לאבי כל הימים, על החטא הזה, צוליב די עבירה, אחשב חוטא כל הימים אצל אבי איך וועל גערעכנט ווערן ווי א זינדיגער ביי מיין טאטע אלע טעג, כי לזאת לא יסלח לי אויף דעם וועט ער מיר נישט פארצייען. ותרגומו, ואהי חטי לאבא. דאס איז איין פשט אין לך לבדך חטאתי, אז למשל ער האט טאקע געזינדיגט פאר אנדערע מענטשן, אבער זיי האט ער שוין איבערגעבעטן און צוריק געגעבן וואס ס'איז זיך זיי געקומען, און ס'איז געבליבן, ער איז געבליבן זינדיג נאר קעגן דעם אייבערשטן, און פארדעם בעט ער יעצט מחילה פונעם אייבערשטן. או יהיה פירושו, זאגט ער, נאך א פשט קען מען טייטשן לך לבדך חטאתי, לא חטאתי לאיש. כ'האב אינגאנצן נישט געזינדיגט פאר אן מענטש, ולא העתרתי דברי עליו, כ'האב קיינעם נישט בארעדט, ולא לקחתי מיד איש מאומה, און כ'האב קיינמאל נישט גענומען גארנישט פון קיינעם, שאצטרך למחילתו, איך זאל דארפן איינעם איבערבעטן, ולהשיב את גזילתו, און צוריקגעבן א גזילה. אויב אזוי, האב איך קיינמאל נישט געהאט קיין חטא שבין אדם לחבירו, ואין כפרתי תלויה אלא בסליחתך, ממילא מיין גאנצע פארצייאונג ווענדט זיך נאר אין דיר, דו זאלסט מיר מוחל זיין, און דאס איז עס, כ'דארף מער נישט צוקומען צו קיין מחילה פון א בשר ודם. איז דאך געשטאנען אינעם סיפא פונעם פסוק למען תצדק בדברך דו זאלסט זיין גערעכט מיט דיינע רייד, תזכה בשפטך, טייטשט ער דאס אויס כדי להראות לעמים צדקתך, איך וויל אז דו זאלסט מיר מוחל זיין כדי צו ווייזן פאר אלע פעלקער דיין ערליכקייט און דיין גערעכטיקייט, וגודל סליחתך ביום דברך ודינך בעת שפטך אותי. ולשון למען, דאס וואס ער זאגט דא למען תצדק בדברך, תזכה בשפטך, טייטשט ער דאס אויס, כי גודל החטא סיבה להוודע גודל הצדקה בסליחתו, ווי גרעסער די עבירה איז געווען, איז דאס אלץ א גרעסערע סיבה צו ווייזן די גרויסע צדקה פונעם אייבערשטן אז ער טוט מוחל זיין אפילו אזא מין חטא. על כן ימשל הדבר ווערט דאס גערעכנט און צוגעגליכן כאילו היה ראשית חטאת למען יגלה חסד השם וצדקו בסליחתו ביום שפטו. ס'קוקט אויס ווי ער זאגט לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, פארוואס האב איך געזינדיגט? כדי דו זאלסט מיר מוחל זיין און מיט דעם וועסטו קענען ווייזן דיין גרויסע צדקה וחסד. וכמוהו ענדליך צו דעם טרעפט מען א אויסדרוק פון למען, שטייט א פסוק אין הושע, כספם וזהבם עשו להם עצבים, זיי האבן זיך געמאכט פון זייערע גאלד און זילבער עבודה זרות, למען יכרת, כדי ס'זאל פארשניטן ווערן זייער געלט. האבן זיי דען געמאכט זייערע עבודה זרות כדי זייער געלט זאל פארשניטן ווערן? נאר די פשט איז אזוי, כי עשיית העצבים דאס מאכן די געטשקעס, סיבת הכרת כספם וזהבם, דאס איז דאך די סיבה פארוואס זייער גאלד און זילבער איז שפעטער פארשניטן געווארן. המשיל הדבר האט ער צוגעגליכן די זאך כאילו עשו העצבים למען יכרת כאילו מ'האט געמאכט די עבודה זרות מיט דעם ציל אז ס'זאל פארשניטן ווערן זייער געלט. או יהיה פירושו זאגט ער נאך א פשט קען מען זאגן דא אין די למען תצדק בדברך למען זה תצדק בדברך על הפקידה והשילום ווייל דו וועסט מיר באצאלן און דו וועסט מיר באשטראפן, פון דעם וועלן מענטשן געוואר ווערן דיין גרויסע צדקה און דיין משפט. ורצונו לומר שהוא מצדיק עליו דינו יתברך, מיט די ווערטער למען תצדק בדברך האט ער געזאגט, וואס דו וועסט מיר טון נעם איך דאס אן באהבה, וכן למען יכרת וועט אויך זיין די פשט אין יענעם פסוק, כספם וזהבם עשו להם עצבים, למען זה יכרת, פון וועגן דעם זאל פארשניטן ווערן זייער געלט. טייטשט ער אויס למען תצדק בדבריך, ווייל איך האב געזינדיגט, וועגן דעם קענסטו גערעכט מאכן דיינע ריידן, דו קענסט מיך באשטראפן, און איך נעם עס אן באהבה. ועל הדרך הראשון, אויפן ערשטן אויסטייטש, פירשו רבותינו ז"ל במדרש תהלים על זה משל לרופא אשר ראה את המכה, זאגט ער לויט די ערשטע פשט איז דאך געווען למען תצדק בדבריך כאילו די גאנצע גרויסע עבירה האט ער נאר געטון כדי צו ווייזן ווי גרויס די כח פון תשובה איז, זאגט ער אין מדרש תהלים שטייט א משל צו א דאקטער וואס ער האט געזען א וואונד, ואמר האט ער זיך אנגערופן כמה המכה הזאת מכה רבה מאוד, ס'איז זייער א גרויסע קלאפ דאס, אמר החולה האט זיך דער קראנקער אנגערופן, והלא אשר הוכיתי מכה נחלה דאס וואס איך בין קראנק געווארן אויף אזא גרויסע קלאפ, לא היתה זאת כי אם לבעבור הגלות צדקת רפואתך דאס איז נאר געווען כדי עס זאל אנטפלעקט ווערן דיין גרויסע כח אין רפואה, ובעבור הראותך את כוחך דו זאלסט קענען ווייזן דיין כח, דו זאלסט קענען ווייזן אז אפילו אזא שטארקע קלאפ קענסטו אויסהיילן, די זעלבע זאך האט דוד המלך געזאגט פארן אייבערשטן, איך האב טאקע געזינדיגט, אבער די גרויסע זינד איז דאך אויכעט נאר געווען למען תצדק בדבריך, דו זאלסט קענען מיר מוחל זיין און מיט דעם ווייזן פאר יעדן איינעם דיין גרויס אמת וצדק, וואס דו טוסט מוחל זיין פאר מענטשן וואס האבן געזינדיגט קעגן דיר.